א גוטן ערב שבת קודש, פרשת פנחס אין חוץ לארץ, און פרשת מטות אין ארץ ישראל. א גוטן ערב שבת קודש, פרשת בא, בוא או בוא או בוא, ניין פרשת שמות, יא האט מען טאקע געזאגט ווען מען זינגט, דער קאפ ארבעט גוט דארף מען אריינכאפן וויפיל מער לערנען מען קען, קוקטס ווי איך האלט דא, כ'ווייס שוין נישט וועלכע סדרה עס גייט, פרשת שמות, ניין רבותי, ס'איז נישט אזוי שלעכט דער מצב ווי מען מיינט. כ'וויל ענק פארציילן א מעשה פארוואס איך זאג פרשת שמות. ס'איז דא א פרוי, זי איז א רבי'ש קינד, זי גייט מיט די האול ניין יארדס, זי גייט אנגעטון מיט שווארצע זאקן מיט אלעם, און זי האט א מאן וואס ער גייט אויך מיט שווארצע זאקן, ס'האלט רבי'שע קינדער, רבי'שע, רבי'שע, נעבי'שע, עניוועי, בקיצור, זיי האבן א שידוך געטון מיט אן אנדערע רב, שוין ער האט אויך א שול, זיי האבן שולן שטעל דיר פאר, ס'איז נישט אסאך פארשלאפענע חברה, קיצור ער טוט א שידוך און די כלה איז כלה, און ביינאכט הערט די מאן מיט די פרוי אז זי טעקסט א האלבע נאכט ביז פינעף פארטאגס, און זי האט א דזשאב, און ער אין קלאפט שלייכט זיך אין א ישיבה, סא מען טעקסט זיך, עניוועי די טאטע האט גענומען די ליבערטי און ער איז צוגעגאנגען זעהן וואס דארטן איז דאס געטעקסט זיך איז געווען אלל עבאוט, ער מעג דאך ער איז דאך א טאטע סוף כל סוף, בקיצור. זיי האבן אפגעשמועסט אז זעקסע ביינאכט גייען זיי זיך טרעפן דארט און דארט און דארט און דארט, נאכדעם וואס זי ענדיגט די ארבעט און ער קען ארויסגיין פון ישיבה, און ס'שטייט דארטן אז מ'גייט מאכן א האלבע שעה פון פרענטש קיסינג, FRENCH פרענטש קיסינג, KISSING. שוין, דער געמיינט דער איז א רב, שוין געמיינט ער איז שוין א רב. קאלט מיך אן אז ער וויל מיך עפעס פרעגן וויל זיך טרעפן ביי מיר אינדערהיים, זאג איך, ביי מיר אינדערהיים קענסטו דיך נישט טרעפן ווייל איך נעם קיינעם נישט אויף, ווייל קודם האב איך מורא אז דו זאלסט מיך נישט אנרירן און האב איך מורא אז איך זאל דיך נישט אנרירן, נאר אין פאבליק, שוין אקעי מיר גייען אין א רעסטעראנט, א מילכיגע, שוין גייען מיר אין א מילכיגע רעסטעראנט, און ער פרעגט מיך צו איך ווייס וואס דאס הייסט, פרענטש קיסינג, זאג איך אים, וועגן דעם דארפסטו מיך מטריח זיין און שלעפן אהער און אהין? וואלסט מיך געדארפט פרעגן אויפן טעלעפאן, איך וואלט דיר גראד געענטפערט וואס דאס הייסט. בקיצור, בין איך אים מסביר וואס דאס הייסט, און איך וויל יעדער זאל וויסן, איך האב נישט קיין פראבלעם ענק אויסצולערנען רייט פרום ראנג, און אלע מיני תאוות רעות, איר זאלטס וויסן, זאלסט וויסן וואט די טשילדערן אר אין, און אז מען מאכט א חתן כלה, אין פיר וואכן דארף מען שטיין אונטער די חופה און האבן חתונה געהאט. אמאל האט איינער געזאגט פאר זיין ווייב. כ'וויל מאכן די חתונה אין פיר וואכן ארום. זאגט זי, ביסט משוגע? מ'איז דאך ערשט יעצט געווארן חתן כלה, וויאזוי קענסטו מאכן אין פיר וואכן ארום? זאגט ער, שטעל דיר פאר, פרייטאג נאכמיטאג, יא, איז זייער שפעט, זומער, ערב שבת, אכט אזייגער, אכט דרייסיג, מה שאין כן ווינטער איז עס צוויי דרייסיג, דריי דרייסיג. זאגט ער, וועסט באמערקן אז די לעצטע שעה פאר שבת, סיי ס'איז א לאנגער שבת, סיי ס'איז א קורצער שבת, סיי ס'איז א לאנגער פרייטאג, טאג סאיז א קורצע פרייטאג איילט מען זיך צו, פרעגט אים וואס איז געשען האסט דאך דא מער נאך פיר פיר א האלב שעה צו מאכן דעם שבת, נאר אזוי איז דער עולם מען הייבט אן שפעט און מען ענדיגט שפעט און מען ראשט די לעצטע מינוט, און די זעלבע אויכעט צו זיין א חתן כלה א יאהר צו זיין א חתן כלה פיר וואכן סאיז סעים אמאונט אוו טיים די לעצטע מינוט טוט מען זיך נעמען ראשן איך וויל פיר וואכן ארום חתונה. דאס וואס מ'האט נישט ערלעדיגט פאר די חתונה, ס'דא זאכן וואס מ'האט נאך נישט ערלעדיגט, למשל די כלים שאפן מיט דאס מיט יענץ, דאס וועט מען אלעס ערלעדיגן נאך די חתונה, מ'דארף נישט וועגן דעם זיצן און ווארטן און בענקען און טראכטן איך האב א ווייב א כלה און איך זי איז אזוי שיינע און איך וואלט שוין געוואלט זי ענדזשויען, און די זעלבע זי טראכט איך וואלט אים שוין געוואלט ענדזשויען, מען דארף זיך נישט אזוי ערגערן, מ'וועט עס דיר געבן צו ענדזשויען רייט עוועי. עניוועי, בין איך מסביר וואס דאס איז פרענטש קיסינג. פרענטש קיסינג מיינט, די גמרא זאגט אז ס'איז דא דריי מדריגות, ס'איז דא ביתי א טאכטער, אחותי א שוועסטער, און אמי א מאמע, דאס זענען דריי וואס דיי קישט אמאל א מענטש, דארף וויסן צו מ'מעג צו נישט, באט לאמיר זאגן מ'מעג, זאגט ר' שמעון בן יוחאי אז דאס קוק אין שיר השירים איז דא דריי, ביתי, אחותי, און אמי, זאגט ער אזוי, אנגעהויבן האט זיך עס מיט ביתי, ס'איז אריין צו אחותי, די ליבשאפט, און נאכדעם איז עס אריין צו אימי. פארוואס? איז ער מסביר רבי שמעון בן יוחאי ס'איז דא דריי מינע ליבשאפט, ס'איז דא א ליבשאפט וואס מ'האט צו א טאכטער, עס איז א ריזיגע ליבשאפט, דו טרעפסט זי אין די גאס, דו כאפסט זי אן, דו קישט זי ארום, דו האלדזט זי, א טאטע צו א טאכטער מעג, נישט כסדר אבער ער מעג, טאמער טוט ער עס איז נישט עק וועלט. מעיקרא מעג ער זיכער. עניוועי, נאכדעם קומט א מעשה פון אחותי א שוועסטער, דאס איז שוין אן ערווה, בפרט נאך אויב זי האט חתונה געהאט, דאס איז שוין הארבע. איז נאר אזא קיש ווייסט ווי מען געבט א זאג, מםםם. נאכדעם איז דא אמי א מאמע, א מאמע איז אזוי, אין די הלכה איז נישט אזוי הארב ווי די אנדערע צוויי, אבער. א מאמע איז דאך אזוי, דער איז א סערטען רעספעקט וואס דו מוזט האבן פאר דיין מאמע, און שי איז נאט יור סעקס פריק, שי איז נאט א סעקס פיעטשער פאר יו, זי איז א מאמע, יו העוו טו רעספעקט האר, איז איר קיש איז אינגאנצן אנדערש, טרעפט זיך, יא, שלום עליכם מאמי קום, און דעטס איט, דאס זענען די דריי מיני ליבשאפט, יעצט וויאזוי דערקענט זיך דאס, דאס דערקענט זיך אויפן קיש, ווען ס'קומט צו א טאכטער געט מען א שטארקן קיש, א שוועסטער נישט אזוי שטארק אפשר רירט מען זיך אפילו נישט אן, א מאמע זיכער נישט. יעצט אהבת נשים איז שטערקער פון די אלע, דאס איז אזא קיש וואס ס'גייט ממש א מחיה, און דאס הייסט פרענטש קיסינג, דאס מיינט אז דער יונגערמאן נעמט מיט זיין צונג און קריכט אריין אין זיין ווייב'ס מויל און זי לעקט עס אים אפ און די שפייעכטס שלינגט זי אראפ און זי גאוס וויילד, און די זעלבע איז ווייס ווערסא, ער נעמט איר צונג אריין און דאס הייסט פרענטש קיסינג, דאס איז די שטערקסטע ליבשאפט, ס'איז שטערקער פון ביתי אחותי און אמי. ס'קישט זיך אז ס'איז א מחיה. למשל דיין טאכטער עסט זיך נישט אזוי קישן, עס דיך עקלען אפילו פון איר שפייעכץ, פון דיין שוועסטער זיכער, און פון דיין מאמע'ן אוודאי ואוודאי. איז דאס האבן די פרענטשמען אויסגעטראפן, און דאס רופט מען פרענטש קיסינג. ס'איז נישט איך גיי צו, איך געב א קיש, מואה, גארנישט. אזוי, געסט א קיש, קענסט געבן אויף די באק, קענסט געבן אויפן מויל, און דער איז א ליטל אוו עקסטשעינדזש פון די אינסייד פון די באדי למשל, די הבל, די רוח וואס קומט ארויס, באט דעטס נאט וואט ווער טאלקינג אבאוט, ווער טאלקינג אבאוט סאמטינג אינטיירלי דיפרענט, אז מען לעקט אפ די צונג און מען לעקט און מען לעקט און מען שלינגט עס אראפ און נאכדעם גייט צו פארקערט זי געט עס דיר און מען לעקט זיך אהער און אהין ס'טוט זיך א געלעקעכטס, דאס הייסט א ריעל ריעל ריעל קיס, בין איך דאס מסביר פאר דעם רב זאלסט וויסן דאס הייסט פרענטש קיסינג. יעצט וואס דאס איז פונקטליך פרענטש קיסינג איז אזוי. זיי זאגן אז ווען אמאל איז נאר געווען סתם א קיש, ס'האט געהייסן פלארענטין קיס, א גוטער קיש. שפעטער ווען די בריטישע און די אמעריקאנער סאלדאטן זענען אהיימגעקומען פון יוראפ ביי ווארלד וואר וואן, איז געווען די ווייבער זענען ארויסגעקומען זיי צו טרעפן, האט מען אנגעהויבן אזוי צו קישן זיך, ווייסט מ'איז דאך אהיימגעקומען נאך א מלחמה מיט אלעם, סא בעסיקלי דעט איז וואט פרענטש קיסינג איז אלל אבאוט. יעצט. פרענטש קיסינג האט נאך א נאמען, ס'הייסט סאול קיסינג, די נשמה, ס'גייט פון אינעווענדיג פון די נשמה, עניוועי, עס האט אין זיך אסאך פראבלעמען אויכעט, ווייל די סעלייווע, די שפייעכץ, טראגט אסאך טרעיסעס פון דזשערמס, פון וויירוסעס, זיי זאגן ס'טראגט אפילו עיטש איי ווי אויכעט, עיטש איי ווי כאפט מען נאר ווען ס'איז דא א פיזיקל קאנטעקט און אויכעט סעלייווע אדער בלוט אדער אזאלעכע זאכן, עניוועי. זיי זאגן אז וויפיל מער שפייעכטס מען פראדוצירט און מען שלינגט אראפ יענעמס ווערט מען אלס מער היי און סעקסי, סאו דאס איז וואס ס'גייט פאר. יעצט וואס איז דער ענין פון קישן איז אזוי, א מענטש האט א באדי יא, אז מען שניידט אריין הייבט אן צו בלוטן, עסט באמערקן אז ביים מויל זענען אפגעשניטן די אפער העף ענד די לאוער העף, די אפער העף ענד די לאוער, און דארטן. איז דא זייער אסאך הונדערטער און הונדערטער זייער דינע נערוון, און די נערוון זענען די וואס ווען דו שטופסט עס צו צו יענעם איז הייבט עס אן צו מאכן אן אראוזעל, און אז ס'מאכט אן אראוזעל איז מען מעורר די ליבשאפט, אפילו אין די הלכה שטייט אויכעט מען מוז געבן קודם חיבוק און נישוק, דער אר"י הקדוש רעדט אסאך פון דעם, ס'איז דא נשיקין העליון נשיקין התחתון, ס'איז פאר תשמיש אין דעם זעלבן טאג, איך האב ענק שוין אמאל געזאגט, איך האב געהאט א ישיבה פאר חתנים. און איינער האט געזאגט פארן פאפא רב אז איך האב געלערנט אין די ישיבה אז אין א טאג וואס מען גייט ביינאכט מאכן תשמיש מיט די פרוי מוז מען בייטאג איר ווייזן ליבשאפט. בקיצור, פאפא רב האט יענעם געזאגט ס'איז נישט אמת, ס'איז נישט דא אזא מין הלכה. שוין, איך האב דאך מיך נישט דערשראקן פאר קיינעם, ווייל איך זאג אייביג ווען א באלעבאס קריגט זיך מיט א רב איז דער באלעבאס אייביג גערעכט, ווייל דער באלעבאס האט עס נעכטן געלערנט. בין איך צוגעגאנגען צום פאפא רב, כ'האב אים געזאגט ס'איז יא דא, זאגט ער ס'איז נישט דא, זאג איך אנטשולדיגט, ס'איז דא דריי סימנים וואס ס'רעדט פון תשמיש, איינס איז אין אורח חיים סימן ר"מ, דארט שטייט עס טאקע נישט, און נאכדעם אין אבן עזר סימן קוף אלף, קוף בית, דארט רעדט זיך אויך נישט פון דעם, נאר ס'איז דא א באך. אין סימן ר"פ אין הלכות שבת. עונת תלמידי חכמים מליל שבת לליל שבת, דארט שטייט קלאר אין באך ארויס אזוי, פאפא רב האט געזאגט איך זאל אים ברענגען א באך, און איך האב אים געברענגט, און געס וואט? ס'שטייט טאקע אזוי. זאגט ער, איך אנטשולדיג מיך, כ'האב נישט געדענקט דעם באך. יעצט וויאזוי ווייזט מען ארויס? יעדער ווייזט ארויס אנדערש, איינער ווייזט ארויס מיט קישן, איינער ווייזט ארויס מען ברענגט א שיינע מתנה. קישן איז אייביג נישט די בעסטע זאך, ווייל אסאך מאל ביז דו'סט גיין מאכן תשמיש קענסטו פארלירן די זאמען אויכעט. ס'ווענדט זיך ווי צוהיצט דו ביסט. יעצט אויכעט ביי עונה איז געמאכט אז ווען מען געט א קיש געט מען נישט סתם אזא קיש אזוי, נאר מען נעמט אביסל די ליפן פון די פרוי, די אונטערשטע די אויבערשטע, און מען לעקט עס און מען קישט עס אזוי, דאס הייסט דאס איז א חלק פון דעם גאנצן פרענטש קיסינג. יעצט פארוואס זאג איך עס? ווייל איך וויל אז דער עולם זאל קענען אלע זאכן וואטס גאואינג אן. א יונגערמאן א רב וואס ער האט שוין חתונה געהאט ער מאכט שוין חתונה קינדער שוין נישט די ערשטע אויך נישט ווייסט נישט וואס דאס הייסט פרענטש קיסינג, א שעים. פרעגט מיך אבער דער רב וואס איז וועגן הלכות נידה, מעגן זיי גיין פרענטש קיסינג ווען זי איז א כלה און ער איז א חתן? זאג איך זיכער אז נישט, דאס איז איסורי כריתות, און ממילא אז ס'האט זיך אנגעהויבן די גאנצע מעשה מיט די איסורי כריתות, פרעגט ער אים וויאזוי שטעל איך עס אפ, זאג איך אים דו קענסט נישט, יור פינישד, פרעגט ער אים וואס קען איך טון, אזוי ווי כ'האב אים דו'סט זאגן אתה יצרתו, עסט עס איבער זאגן צוויי מאל, ווייל דו קענסט גארנישט טון, אז זי טעקסט זיך מיט אים ביז פינפע פארטאגס, און זי מאכט א פרייוועט דעיט מיט אים און קיינער ווייסט נישט. ענד דעי'ר אלל עוועיר וואס דאס הייסט פרענטש קיסינג, דאן זעמיר אויף צרות. בקיצור ער קאלט אפ זיין ווייב זיצענדיג דארט אין סטאר און ער פרעגט איר זאג מיר עהם דו ווייסט וואס הייסט פרענטש קיסינג? דו ווייסט אז די קינדער זענען עובר כריתות? זאגט זי איך האב נישט געוויסט זאגט ער דו ווייסט נישט אז דאס איז קעגן הלכות נידה? זאגט די פרוי הלכות נידה? הלכות נידה איז געמאכט פאר שובבים און הלכות נידה איז געמאכט פאר פארהייראטע פרויען אזוי האט זי געמיינט. פרעגט ער איר פארוואס מאכסטו דעמאלטס בדיקות און דו ציילסט פינף טעג, הפסק טהרה און זיבן? זאגט זי איך ווייס נישט, אזוי האט מיך די כלה טיטשער אויסגעלערנט, איך ווייס נישט פארוואס איך טו דאס, האט ער איר געזאגט דו ווייסט, דאס איז די הארבסטע זאכן ביי אידישקייט, דאס איז כריתות ממש, דאס איז אנבעליוועבל, מען שטעלט זיך פאר, יעדע מיידל אין וויליאמסבורג ווייסט וויאזוי מען פארט אויף לאומאנס, ווען די סקעדזשועל איז, וויאזוי מען קאלט א אובער, אלעס ווייסן זיי. פונקט די וויכטיגסטע זאך וואס דאס באלאנגט פאר זיי הלכות נדה וויל מען זיי דיפרייווען, פארוואס זאל אונז האבן אפאר בהמות וואס רעדן זיך איין אז מען טאר פון דעם נישט רעדן, ס'איז נישט צניעות'דיג? רבותי אין די צענטע קלאס דארף מען אנהייבן צו לערנען מיט מיידלעך הלכות צניעות און הלכות נדה און הלכות ייחוד, אבער הלכות נדה אויך, דאס איז פונקט אזוי וויכטיג. עניוועי, לאמיר גיין ווייטער. כ'האב געפרעגט דעם אינגערמאן, פארוואס דארפסטו מיך פרעגן וואס דאס איז פרענטש קיסינג, וויי אין די העל דאנט יו עסק יור דאטער? זאגט ער, כ'קען נישט, אלס זי טאר נישט וויסן אז איך האב עס געליינט. פארשטייסט וואס דא טוט זיך? אלס איז סודות איבער סודות איבער סודות. יעצט, וואס האט דאס אלעס מיט נחום ראזענבערג? ווי קום איך אריין דא אין דעם גאנצן שפיל? זאגט מיר דער רופא, איר זאלט וויסן, עס שטייט איבעראל, ווען איינער קען זאגן מוסר און אפשטעלן מענטשן פון עבירות, און ער טוט עס נישט, שטראפט מען אים, שטעל דיר פאר יענער האט געטון פרענטש קיסינג, און שטראפט מען דער אייבערשטער חלילה מיך, זאג איך אים וויאזוי ארבעט דאס, זאגט ער איר מוזט פארשטיין, ס'ארבעט וועגן דעם אזוי, ווייל וויבאלד קיינער האט נישט אינעם היינטיגן דור אזא שופר ווי איר האט, און ממילא קיינער האט עס נישט, און איר קענט ריעטשן דעם עולם, זענט איר מחויב דאס צו טון. יעצט, דער חפץ חיים אז מענטשן זארגן זיך וויאזוי זיי זאלן קענען פארגרינגערן זייער לעבן, אבער קיינער זארגט זיך נישט וויאזוי ער זאל זיך קענען פארגרינגערן, אז ווען ער שטארבט זאל ער האבן מיט וואס צו שטארבן. יעצט, די גאנצע תכלית פון א מענטש איז אז מען דארף זיין מזכה את הרבים, און מען דארף עוסק זיין מיט אזאלכע זאכן וואס דורך זיי עט מען גורם זיין מען זאל משפיל זיין דעם רוח הטומאה וואס האט זיך פארשפרייט אויף די וועלט, און מען זאל אויכעט אויפהייבן דעם כבוד שמים וואס דאס איז נעבעך פארשוועכט בעוונותינו הרבים, איז במילא דארף מען זען מען זאל עפעס אויפטון. יעצט, די גמרא לערנט אונז. אז בשעת ווען א מענטש זעט אז ס'איז דא א חורבן אין די שטאט אדער אין די וועלט, זאל ער נישט אריינלייגן זיינע הענט אין קאלט וואסער און זאגן ער טוט גארנישט, ער קען עניוועי נישט אויפטון, און ער האט געלערנט אין אלע ספרים אז ס'איז דא אזא ענין פון ענווה, און דאס איז איבערגעגעבן געווארן פאר גרויסע צדיקים, אמאל קען מען עס נישט געבן פאר גרויסע צדיקים, אמאל מוז מען דאס געבן פאר פראסטע יונגען, ווייל דער פראסטער יונג ווייסט מער די מצב הדור ווי די גרויסע צדיקים, ער זאגט דער חפץ חיים אז היינט. זעהט מען ס'דא אזא גרויסע פריצות קעגן מקיים זיין די מצוות פונעם אייבערשטן, ובפרט נאך קעגן מקיים זיין הלכות נידה, הלכות טהרה, און קיינער מאכט זיך נישט וויסנדיג, און קיינער טוט גארנישט. יעצט די מענטשן וואס מאכן שוואך אנדערע מענטשן וואס זיי ווילן טון און מחזק זיין דאס אידישקייט, זיי זענען שליחים פון די סטרא אחרא. זיי זענען נישט סתם מענטשן, זיי זענען געהעריגע שליחים פון די סטרא אחרא. און אסאך מאל פירט זיך אזוי אז די סטרא אחרא מצליח און מענטשן לאזן זיך אפ, און וועגן דעם דארף מען זייער זייער שטארק האבן חיזוק, ווייל דו שלאגסט דיך סיי מיט די סטרא אחרא און סיי מיט יענעמ'ס יצר הרע. יעצט, ס'דא א ספר וואס הייסט. ברית כהונת עולם. באקאנטע קבלה ספר. וויזשניץ האט מען פארציילט אז רב סרולטשע ביי די ערשטע וועלט מלחמה האט ער פארגעלערנט ספר. ברית כהונת עולם. פאר די קינדער, ער זאגט. אין דעם זכות עט מען געראטעוועט ווערן. זיי זאגן אז ר' סרול'טשע האט דאס געירשנט פון זיין זיידן פונעם הייליגן דזשיקובער ווייל ער פלעגט דאס פארלערנען כסדר. זאגט דער ספר ברית כהונת עולם. ווען ס'קומט א אור א ליכטיגקייט איז דער חושך פרובירט אז ער זאל נישט אוועק גיין, ער פייט מיטן אור ווייל אביסל פונעם אור נעמט דאך אוועק אסאך פונעם חושך. זאגט ער און דאס גייט געשען ווען משיח עט קומען, דער סמך מם וועט נישט וועלן משיח זאל קומען, עט ער מאכן אלע מיני תחבולות אז מען זאל זינדיגן, עט מאכן אלע מיני תחבולות אז מען זאל נישט איינהאלטן טהרה, קדושה, און ממילא עט קיינער נישט טוהן גארנישט אין דעם אויך נישט, און אז מעט נישט טוהן עט ליידער משיח נישט קענען קומען. יעצט איז אויך דא אויב א מענטש איז גרעסער פון א צווייטן, ער איז א רב צו א רבי, א מגיד שיעור, זעהט מען אז דער בעל דבר כאפט זיך אין זיי אריין זייער שטארק, פארוואס זאגט דער הייליגער ספר תולדות יעקב יוסף אין פרשת נשא ברענגט ער בשם חכם כי עתה יעצט התחכם היצר האט זיך דער יצר הרע געקליגט לבל יצטרך לפתות היחידים לפתות היחידים ער זאל נישט דארפן יעדן יחיד איינרעדן אויף נישט גוטס על כן הוא עורך מלחמה ער ריכט אראפ א מלחמה וקרב מלחמה קרב א מלחמה מיט א קרב עם אדם גדול מיט א גרויסן מענטש, אם ילכד אותו ברשתו, טאמער ער וועט עם אריינכאפן אין זיין נעץ, דילכד עמו המון רב, כי למדים ממעשיו שאינם הגונים. יעצט וועט איר פארשטיין פארוואס דער בעל דבר האט זיך אריינגעכאפט אין די מלמדים אז זיי זאלן טאטשן די אלע קינדער נעבעך. יעצט, ס'איז דא אסאך מאל ערליכע אידן אין א שטאט, ס'איז דא אסאך מאל רבנים אין א שטאט וואס זענען באמת יראי שמים, זיי קוקן זיך אבער נישט אום אויפן כלל ישראל וואס טוט זיך מיט זיי, זיי זיצן און לערנען און דאווענען און די גאנצע שטאט גייט נעבעך אין די פינסטערניש, אפילו זיי זאגן שוין א שטיקל חריפות יעדן שבת, דער אייבערשטער פרייט זיך מיט אזא פלפול ווען אלע גאסן זענען פול מיט. אלעס זנות מיט מחללי שבת בפרהסיא, ס'איז ארום גענומען תערובת אנשים ונשים וטף, און די עבירה איז שוין ביי זיי גאר א היתר, זיי כאפן נישט אז דאס איז א ענין פון פגם הברית, מ'מוז זיך אפהיטן די אויגן פון נישט צו קוקן אין פרויען, און מ'דארף זיך אפהיטן דאס מויל פון רעדן מיני נבלות, און כל שכן נאך אין די ימי הבחרות וואס דעמאלטס איז זייער שטארק דא א פייער אינעם מענטש, און. ווען עס וועט קומען דער יום הדין וועט מען אים דן זיין מיט עונשים נוראים אויף עבירות פון רציחה, פון שפיכות דמים, וועט ער שרייען רבונו של עולם דו ביסט א דיין אמת, יא אונז האבן קיינמאל נישט געטון די עבירות, וועט מען אים זאגן דורך דעם וואס דו ביסט געזעסן מיט תערובת אנשים ונשים ובתולות און חיבוק ונישוק און מקשה עצמו לדעת האט ענק גורם געווען אויסצוגיסן ענקער בלוט ענקער קינד ענקער זרע און דאס איז דער דם נקי וואס עטס פארגיסט און דעמאלטס וועט עטס וויינען וויי איז אונז אז מ'האט אונז געזאגט שקר, מ'האט אונז נישט געזאגט דעם אמת, און די מנהיגים אונזערע האבן געמאכט א שווייג ווייל זיי זענען אויך נישט געווען בעסער, איז ממילא דארף מען אונז זייער שטארק וואטשן, אונז דארף מען וואטשן אז אונז האמיר נישט ווער ס'זאגט אונז דעם אמת, און אויב ס'קומט א זאך אז איך פאל דער וואס ער דארף ענק זאגן, וועל איך ענק זאגן, כ'האב נישט קיין פראבלעם ענק צו זאגן, כ'וויל ענק נאר זאגן א קלייניקייט, איך בין נישט דער רב, איך בין נישט דער רבי, איך וויל נאר מיט. רעדן כאשר ידבר איש אל רעהו, ווייל אז אונזער קאמיוניטי וועט ווערן איידל און בעסער וועמער אונז אלע געניסן, ווייל ס'איז נישט מיין קאמיוניטי אבער דיין קאמיוניטי, ס'איז דעם אייבערשטנ'ס קאמיוניטי און כלל ישראל'ס. יעצט, איך וויל אז מ'זאל פארשטיין, א ווייבל האט אריינגעשריבן זייער א שיינעם בריוו. גערעדט, נישט יעצט, זי האט אריינגעשריבן אפאר חדשים צוריק, זי האט אריינגעשריבן ארץ ישראל אין צייטונג, און איך האב עס געליינט, און ס'שטייט דארטן אין צייטונג אזוי, דער ראש ישיבה, דער פרינציפעל, יוזט טו פלאג אווער ברעינס, פלאג אווער ברעינס מיינט, ער האט געמאטערט די מח, מיט הלכות יחוד, אין היי סקול מען לערנט הלכות יחוד, יחוד, יחוד, יחוד, יחוד, סאו הי יוזט טו פלאג אווער ברעינס, באט ס'איז מיר קיינמאל נישט צוניץ געקומען, איך בין געווען א סקול גירל, איך בין געגאנגען אין סקול, און איך בין אהיימגעקומען, און פון אהיים אין סקול, און געגאנגען מיט מיין טאטן אין שול שבת. נעווער העד אלל דיס קאמפליקעיטעד איסורי יחוד באט איין דעם לאוזי טינג הי נעווער טאט אס אז מ'טאר נישט לאזן א בוי זאל אריינגיין אין דיין לאך נעווער טאט אס דעט ביקאז איט וואז עגענסט די לאוס אוו צניעות ווען איי יוזט טו בי רעיפט עז א גירל טען טיימס אין א יער א בחור פון די זייט דער בחור האט מיט געברענגט א חבר דער אהער דער אהין מיין אייגענע ברידער האבן געברענגט חברים זאגט ער וואטס גאוינג אן אין אונזער חינוך. מען לערנט נאכאמאל און נאכאמאל און נאכאמאל יחוד מען טאר נישט מען טאר, אוודאי יחוד איז א וויכטיגע זאך, באט די גאנצע יחוד איז ס'זאל נישט צוקומען אז מען זאל נישט מאכן א בעילת איסור, דעט ווי נעווער גאט אפ טו, הערשט נאך די חתונה בין איך ערשט געוואויר געווארן אז א זכר שלאפט אין אין א נקבה'ס לאך און ער פאמפט אריין דארט זאמען און פון דעם ווערט א קינד, און ממילא ס'ווערט א קינד אויב ס'איז געטוהן בהיתר אז מ'האט חתונה געהאט און ס'איז געווען שבע ברכות ווייל כלה בלא ברכה אסירה לבעלה כנידה, ס'איז פונקט אזוי אסור ווי א נידה, אסאך, ס'דא אסאך פרויען, מיידלעך, וואס זיי ווילן זינדיגן, זיי ווילן דאך אבער נישט ס'זאל זיין אן איסור כרת, כאפן זיי א מקווה, דו ביסט נישט געדעקט, כלה בלא ברכה אסירה לבעלה כנידה. ס'איז די זעלבע נדות, ס'איז נאר אזא מין נדות וואס די מקווה קען עס נישט אפוואשן, סאו וואס ביסטו יעצט געווארן אסאך גליקליכער? ענד דיס איז וואטס גאוינג אן, מען לערנט נישט די עיקר פון א קינד וואס זי דארף וואטשן, מען פרעגט, א מיידל האט געפרעגט דעם מגיד שיעור, דעם דעם דעם מענטער איר'ן, פארוואס דארף איך צוקנעפלען דאס אויבערשטע קנעפ, קיצור האט ער אים מסביר געווען זייער פשוט, ווייל דער אייבישטער מיטן ייבישטער מיטן בייבישטער, דאס איז דאס איז געווען אונזער חינוך, ס'איז געווען א אייבישטער א ייבישטער און דער בייבישטער. און אזוי האט ער געוואלט. ס'איז שקר. יעדע זאך וואס ער האט אונז געגעבן האט ער אונז געגעבן א טעם. אחוץ פרה אדומה דארטן. נאך עפעס א זאך. און מ'דארף רעדן אפן צו די מיידל. דו ביסט א סעקס פיגור. וואט דעט מיענס איז, א מאן זעהט דיך גיין אין די גאס, הי טשעינדזשעס פראם טאפ טיל די באטאם. ער הייבט אן, דער מח הייבט אים אן צו שפינען, יא וואלט איך געוואלט שלאפן מיט איר אין בעט, וואו דאס שי העוו ביג דדים, האט זי ציצקעס א מחיה, ס'שאקלט זיך אזוי פיין, וואו אייד לאוו טו טאטש געהאט. יעצט טאמער זעהט זיך נאך ארויס ביים אויבערשטן קנעפל און עס זעהט אריין ביז צום פלייש, האסטו אים אומגעברענגט, יור קילינג הים, מילא דאס וואס דו ביסט נישט ריספאנסיבל אז דו האסט א ברייטע מחילה און ס'שאקלט זיך דער ווי רופט עס דארטן דער דוד דער שייגעץ אין מאנראו ער רופט עס א פלעטבושע תחת, נו קענסט גארנישט טוהן, ביסט נישט מחיוב צו גיין אפטרימען די מחילה, טוסט דיר אן א. טייט גורדל וואטעווער, אבער צו גיין לאזן אפן א באטן? ס'איז דאך סועסייד, ען ער קוקט אריין, דאס וואס מ'האט אונז קיינמאל נישט געלערנט, צניעות האט נישט מיטן אייבערשטן, אוודאי דער אייבערשטער האט געהייסן, אבער דאס איז נישט קיין תירוץ, ווייל אויב אזוי האט זיך גענדיגט די גאנצע תורה, קענסט נעמען דעם גאנצן ספר החינוך וואס ער זאגט טעמים פאר מצוות און אנדערע ראשונים און ווארף עס ארויס און א גוטן טאג, ס'איז דא א אייבערשטער מיט א בייבערשטער, אבער אזוי פירן דאס, ער נעמט און זיין שייגעצשטיק און לייגט אריין דעם אייבערשטן. לאז דעם אייבערשטן ארויס. דאס מיידעלע וויל וויסן פארוואס זי טאר נישט גיין מיט די אויבערשטע באטן אויפגעקנעפלט, וואו זעהט מען דען? וועל, פראם די סייד קען מען זעהן דיינע בריסטן, ענד דעיר סאו ביוטיפול, עספעשעלי ווען דעיר אנקאווערד, דארט אין די זייט איז דאך אביסל אפן, ס'גייט דאך נישט אריין די גאנצע זאך, ענד. דעטס ראנג ביקאוז יו אר אראוזינג פיפל אין די סטריט ענד דעטס נאט וואס דער אייבישטער וויל, ער וויל נישט ס'זאל קיינעם ארויסרינען זרע לבטלה און אזוי ווייטער, ענד איטס ווערי ווערי בעד איף יו דו איט, א פרוי דארף זיין א צניעה, עניוועי, און אזוי איז מיט יעדע זאך, א מיידל וויל וויסן פארוואס מוז זיין אז די קלייד זאל איבערדעקן דעם ביין, איז זייער פשוט ווייל ווען זי זעצט זיך אראפ הייבט זיך עס אויף דעמאלטס וועט זיך עס ארויסזען, מוז עס איבערדעקן מיט נאך, יעדער ווי אזוי ער פסקנט, איינער פסקנט פיר אינטשעס, פסק'נט פיר צענטימעטער, יעדער האט זיך זיינע הלכות, באט עט די ענד אוו די דעי מוז דאס זיין אייביג צוגעדעקט, יעצט איז דא פרויען וואס גייען מיט זייער בעגיש קלאוס וויטש איז נישט געפערליך ביקאז שי דאזענט שאו עניטינג, ס'דא וואס גייען מיט אזאלעכע טייט קלאוס אז מ'זעהט אלעס אפילו די טובלעס טייערס ביי די בריסטן דארטן ביי די הענט האבן זיי אזאלכע שטיקער פלייש און דער מאן אינדזשויט עס, איטס מעיד פאר דעט, פאר דעם האט עס דער אייבישטער געמאכט. איטס מעיד דעט די האזבענד שוד אינדזשוי הימסעלף וויט היז ווייף סאו הי שודנט לוק עט אדער ווימען, איז במילא גייען זיי אזוי טייט און די גאנצע גאס זעהט עס און דער אינגערמאן טראכט ביי זיך יאו דאס איז א שטיקל וואו מיין ווייב האט עס נישט מיין ווייב איז א טובלעס טייער גירל זי האט גארנישט און די אלע זאכן. מ זענען מכשיל דעם ציבור, ענד יו אר היער טו דו קאנסטראקטיוו פארן אייבערשטן ענד נאט דיסטראקשען, און מען האט נישט געלערנט. יעצט זאגט מיר דער רב אז זיין ווייב הערט זיין ווייב וועגן דעם, דער גאנצער שיעור איז געבויעט פאר דעם מיסטעיק, זיין ווייב זאגט אים דו ווייסט איך האב קיינמאל נישט געוויסט אז הלכות נידה האט צו טוהן א גאנץ יאר, כ'האב געוויסט אין שובבי"ם איז הלכות נידה, וועגן דעם האב איך אנגעהויבן די וואך גייט פרשת שמות אדער פרשת בוא, בוי או בוי, אדער ס'האט צו טוהן מיט פאר ראש השנה. פאר ראש השנה הייבט מען אן, דארף תשובה טוהן, און דא האט זי געזאגט, כ'האב קיינמאל נישט געוויסט אז דאס האט צו טוהן מיט חתונה האבן, אי נעווער איווען נאו דעט, פרעגט ער זי פארוואס היטסטו אפ הלכות נידה, זאגט זי, איי דאונט העוו די וועיגעסט קלו, איי דאונט העוו די וועיגעסט קלו, ווען איך בין געגאנגען חתונה האבן האט מיך מיין מאמע אריינגערופן און זי האט מיר געזאגט זאלסט וויסן, דאס וואס ס'בלוט דיר איז פאר א פורפעס, פון דעם גייט געבוירן ווערן א בעיבי, אבער בשעת ווען ס'קומט אראפ, אפילו ס'איז נאכנישט ארויסגעקומען, און דו פילסט ס'קומט, ווערסטו א איסור נידה, דיין מאן טאר דיך נישט אנרירן, און פארטיג. דעטס אלל שי ניו. און זי האט שוין חתונה געמאכט קינדער, און זי האט גארנישט געוואוסט. איז דאס נישט קיין רשעות אזוי מען כאוועט קינדער? און שטעל דיר פאר די מאמע איז שוין נישט אזוי אפען צו איהר קינד, די וואס איז יעצט א כלה, סאו שי דאזענט איווען נאו דעט, זי גייט יעצט מאכן עט סיקס טוירטי ווי גאנע מעיק פרענטש קיסינג. יעצט איך וויל פרעגן נאך א זאך, אויב זי ווייסט טאקע גארנישט, דער בחור זעט אויס א פיפיגער יונג, עה ער ווייסט וואס דאס הייסט פרענטש קיסינג, ווייסט ער וואס דאס הייסט אריינצושטופן זיין פינעס, זיין פיפיק, אין איר וועדזשעינע, סאו הו איז גאנא סטאפ דעם פראם דואינג איט? און נאכדעם וואס גייט געשעהן איף חס ושלום די סימן וויל קעטש אן, ווייל זאמען האט א מנהג אז סגייט נאר ארויס אפילו סגייט נישט ביז ארויף, און מיט אנדערע ווערטער מען קען שטייענדיגערהייט אויך שוואנגער ווערן, איט דזשאסט העז טו גאו אינטו די וועדזשיינע און נאכדעם נעמט זיך דאס קריכן פון זיך אליינס און קריכט ס'קריכט ס'קריכט ביז ס'קריכט אריין צו אן איי, סאו איי דאנט אנדערסטענד, און וואס גייט דעמאלטס געשען? זי וועט אהיים קומען פרעגנענט וועט מען זאגן אקעי מען מאכט א חתונה אין צוויי וואכן? איטס אנבעליוועבל! אונז זעמער דאך שוין אזוי אויסגעטוהן נישט פון אידישקייט נאר פון נארמאלקייט, גיי צו צו עני גויטע אין די גאס, גיי נישט צו ווייל דו'סט צוגיין זעצט מען דיך איין, פרעג זיי וואס דאס איז א פיריעד, און וואס דאס איז א וועדזשיינע, און וואס דאס איז א קלעטערעס, און וואס דאס איז פאללופיען טובס. זיי לערנען דאס אין די פיפטע קלאס מיט פיקטשערס וויאזוי די טובס דרייען זיך, און זיי ווייסן אז מ'טאר נישט לאזן איינער זאל דארט אריינקריכן מיטן פיפיק, און אפילו נישט מיט די פינגער ווייל ס'צוברעכט די היימענס, די בתולים. אונז דארפמיר זיין ארגער ווי דער נידריגסטער פארטאריקען שווארצער אין די גאס? דאס איז וואס דער אייבישטער האט געוואלט ווייל ער האט אונז געגעבן די תורה, אונז זעמיר דער עם הנבחר, הו אר ווי קידינג, וועם וויל מען דא אויספולן? דעם אייבישטן? צו דיך? עניוועי, איך וויל זאגן פארן עולם קאנסטראקטיוו עדווייס אויכעט. איך האלט, איך בין קאנווינסד, און איך זאג עס שוין יארן, אז מען דארף לערנען מיט די מיידלעך הלכות נידה ביי צענטע קלאס אנגעהויבן לערנען אז מען טאר נישט צולאזן א יונגל דארף מען לערנען ביי די זעקס חדשים, האב איך ענק שוין געזאגט אמאל אונז האבן שוין מיידלעך וואס מען האט שוין אביוזט ביי די סיקס מאנטס אבער לערנען וואס דאס איז הלכות נידה מיט די הלכות און וואס מען מעג און וואס מען טאר נישט דארף מען אנהייבן מיט זיי צו לערנען א יאר פאר זיי קריגן די פיריעד ביי די עלף יאר ביי די צוועלף געווענטליך קריגן זיי די פיריעד ס'דא וואס זיי קריגן עס אביסל פריער ס'דא וואס זיי קריגן עס אביסל שפעטער באט ביי די עלף יאר דארף מען זיי אלעס לערנען דעי שוד בי ווערי וועל עקוויפט וואטס גאוינג אן. קודם עט עס זיי מאכן ישוב הדעת זאל מען נישט זיין אזוי נערוועז און נאכדעם ווען מען מוז זיך וואטשן פאר יעדן זאל מען זיך וויסן צו וואטשן און זיך זיך וואטשן פארן אייגענעם טאטן זייערן אויכעט און עס איז מוראדיג אימפארטענט אז מען זאל דאס אלעס טון מוראדיג אימפארטענט און מען דארף לערנען

זינט ס'שטעלט זיך אים שוין די מעשה און ער זעהט דיך ענד הי לאווס יו הי טינקס אוו יו און נאכדעם זוכט ער א וועג טו געט אינטו יו סאו יו העוו טו בי אוועיר דעט יו נאט אלאוד טו. נישט תורה'דיג און נישט מענטשליכ'דיג אויך נישט. און ביז ווילאנג עטס עט האלטן די אלע זאכן פאר סודות איבער סודות איבער סודות איבער סודות עט עטס האבן א מעסד אפ קאמיוניטי און איך טריי דא ענק מסביר זיין די גאנצע צייט מ'דארף האבן

און א יעדע אידישע טאכטער דארף וויסן, יעצט איז שוין די צייט וואס משיח גייט קומען אט אט, ס'איז געווען אין די צייטן פון חזקיהו המלך און נישט געווען א תינוק ותינוקת, א קליין קינד אדער א קליין יונגל אדער א קליין מיידל, זיי האבן נישט געקענט אלע הלכות טומאה וטהרה, און עטס ווייסט אונז אליינס קען מען נישט קיין טומאה וטהרה. טומאה וטהרה, עטס ווייסט ס'האט זיך אפגעטוען א ראשון און א שני לטומאה מיט אלעם, אבי אבות הטומאה דעיס און יענץ, עטס ווייסט נישט וואס ס'האט זיך אפגעטוען, נאכן לערנען דעי אלעס וואס מ'לערנט די משניות און מיט אלעם אונז ווערן אלץ קאנפיוזד אונז זעמער אונז האמער עס נישט ארויס, און דעמאלטס האט עס יעדע תינוק און תינוקות געקענט, פארוואס איז עס נוגע געווען ווייל ס'איז געווען א בית המקדש, איז זאל איך ענק פרעגן, ס'האט אנגעהויבן דער חפץ חיים געמאכט א מאוומענט מ'זאל לערנען קרבנות, טאמער משיח עט קומען, קדשים זאל מען לערנען. קדשים דארף מען לערנען, וואס איז מיט טהרות? טהרות איז פונקט אזוי וויכטיג. קדשים מ'עט נישט וויסן וועלכן קרבן עט קומען אליהו נביא עט דיר זאגן, אבער טהרות מוז מען דאך זיין טהור. א מיידל זאל קענען גיין זאגן, א רבי'ש קינד, פון ביידע צדדים האבן זיי שול, זאל קענען גיין זאגן איך וויל מיט דיר אויסגיין אונז מיר זיך טרעפן מערטשעם סיקס א'קלאק דארטן ווייל דאס איז נאך איר ארבעט, און אונז מיר מאכן א האלבע שעה פרענטש קיסינג. דאס האט דער דברי יואל געוואלט ווען ער האט געעפנט זיין סקול זענען ביידע תלמידות פון דברי יואל. תלמידות, די מיידל איז א תלמידה, די מאמע איז אויך א תלמידה, און דער חתן איז א תלמיד פון דברי יואל, כ'מיין פון די ישיבה. דער רבי האט געזאגט אז טאמער ער האט נאך נישט געבויט קיין שטעטל האט ער נאך גארנישט אויפגעטון. זאג מיר, און אז די מיידלעך ווייסן וואס דאס הייסט פרענטש קיסינג, און די בחורים ווייסן וואס דאס הייסט פרענטש קיסינג, און זיי פרעקטיסן עס פאר די חתונה, און ס'איז נישט דא קיינער וואס ס'קען זיי זאגן מ'טאר דאס נישט טון, האט ער אסאך אויפגעטון. לאמיר טראכטן צוויי מאל. יעצט כ'מיין נישט חלילה צו דיגרעיטן אונזער רבי, ער איז געווען א הייליגער מענטש, נאר העי, ס'איז דא יסודות און אלף בית און קיינער לערנט עס נישט מיט די קינדער, פארוואס? ווייל ס'איז מעניוול, עס איז וואר, יצחק שטערן דער טמא'נער יונג, מען האט אים ארויסגעווארפן פון ענגלאנד, ער העט זיין היינט דער וואס העט מחליט זיין, כ'לאך א גוטס, ווען ס'פלעגט געשען אן אומגליק, געדענק איך געדענק זיך א מעשה מיט א ווייבל וואס א גוי האט איר געוואלט רעיפן, זי איז געגאנגען קויפן עפעס א גארמענט אין מאנהעטן, האט ער איר אינעם עלעוועיטאר באהאלטן אין די הייעך, האט ער צושניטן און געהארגעט, אה, עטס געדענקטס די מעשה? זי האט געהייסן ברעכן, סוף איז געווען האט איינער געזאגט דערציילט עס פארן מונקאטשער רב און איך בין דארט געשטאנען, און מ'האט עס אים פארציילט, געט ער און זאגט, אה אה אה, מ'קען שוין נישט רעדן יעצט מער ווייטער, מ'מוז ווארטן ביז איצעלע גליק, מחליט זיין בשל מי הרעה הזאת, פארוואס האט דער אייבערשטער געמאכט אזא מין זאך זאל געשען, ער העט מחליט זיין און מיר אלע מיט אונז. ווער האט אונז געלערנט יראת שמים, ווער האט אונז געלערנט וויאזוי מען פירט א קאמיוניטי, קיינער נישט, אונז זעמיר א באנדע דזשערקס, ס'געווען דא רבנים, ס'געווען למשל איך ווייס דער קיוויאשדער מיטן שמיוויאשדער מיט דעם מיט יענעם, איך ווייס די אלע וואס האבן נישט געהאט וואס צו טון האבן זיי אונטערגעשריבן, דער עלעגאנטער, דער גאלאנטער, איך וויל זיי פרעגן א שאלה, עטס ווייסט ווי גרויס קיוויאשד איז געווען אינדערהיים, פאר די קריג אין פרידנס צייט? איך ווייס נישט צו ס'איז געווען אזוי גרויס ווי פען סטריט. זיי גייען אונז לערנען וואס חינוך איז? זיי זענען דרערטליגערס. איך האב מיך געשלאגן אין ארץ ישראל און דא אין אמעריקע אויך מ'זאל ארויסווארפן אלע זכרים פון די בית יעקב'ס. און ס'איז געקומען פרויען, איר הערט? וואס האבן געפירט בית יעקב'ס יארן, ס'איז געווען תלמידות פון. שרה שנירער אליינס, און זיי האבן געזאגט דער יונגערמאן איז גערעכט, אונז דארפן נישט קיין מענער זאלן אונז העלפן מיט די פרויען, ווער פארשטייט בעסער א מיידל, אונז, א פרוי אדער א מאן, וואס דארף מען זיי האבן, וואס פאר א שווארץ יאר האט מען זיי געברויכט, און יעדער געקומען מיט מסורות פונדערהיים, נישט געכאפט אז אינדערהיים, אלע ישיבות און אלע מוסדות אינדערהיים האבן נישט געהאט אזוינפיל קינדער וויפיל ס'איז דא אין מיר אין ירושלים, האבן מער תלמידים וויפיל גאנץ הוידענאנעש און פישפיקלעדייען מיט די ליטווישע מיט אלעם אינאיינעם האבן נישט געהאט אזוינפיל תלמידים. עפעקטס, און דאס איז וואס עטס מוזט פארשטיין, עטס מוזט אנהייבן צו פארשטיין, אונז דארף מיר האבן א קאמיוניטי וואס עס זאל מיטגיין מיט אפ טו דעיט, אונז דארף מיר וויסן אלע עבירות, עווריטינג דעטס גאוינג אן, און אונז דארף מיר מיט דעם אנהייבן צו ארבעטן אז עס זאל נישט געשעהן ביי אונז אין די חדרים און אין די מיידל סקולס, ווייל טאמער טוהן מיר אונז נישט דאס, זעמער אונז ווי אר וועיסטינג די טיים אוו אר סעלווס און אוו אווער טשילדרען, וואס איז דען וויכטיגער ווי הלכות נידה? ס'איז כריתות, דאס זאל א מיידל נישט וויסן וואס דאס איז? כלה זאל קענען גיין טעקסטן מיטן חתן פינעווע פארטאגס אונז גייען מיר פרענטש קיסינג טומארא, דער טאטע מיט די מאמע האבן נישט געוויסט וואס דאס איז, דאס וואס איך ווייס עס איך וואלט עס אויך נישט געדארפט וויסן נאר איך האב צו טון מיט זייער אסאך מענטשן און איך האב ליב יעדע זאך צו פארשטיין על בוריו און ווען ס'איז געווען די עידס סיטועשן האב איך זייער מורא געהאט צו דאס גייט נישט איבערגעבן די עידס, אונז האמער דאך האמער אזויפיל קינדערלעך און מיידלעך וואס זיי טשיטן און ווי נאט גאנא פול אר סעלווס, אונז גיימיר זיך נישט אויספאפן אז אונז האמער כולם צדיקים. נאט גאנא פול אווערסעלווס, סאו די אלע זאכן זענען זייער וויכטיג, ווער ס'איז אין חינוך זאל טוהן אין דעם, איך האלט מ'דארף זיך צאמקומען כאטש איין מאל צוויי מאל א זמן, די גרעסטע מחנכים פון בית יעקב, די גרעסטע מחנכים פון די ישיבות, עקסטרע עקסטרע זאלן דינגען, נישט אויסגעבן אונזערע געלטער פאר די שטותים יצחק לבנה שטערן, און מ'כאפט מיידלעך אין מיליטער, לאז זיך אפ, מ'כאפט נישט, מ'כאפט ביי אונז יעדן טאג בחורים און מיידלעך וואס זיי קישן זיך פרענטש קיסינג. כ'פארשטיי נישט וואס דא גייט פאר. סאו עט די ענד אוו די דעי כאפט מען גארנישט און מ'טוט גארנישט. קומען אזוינפיל קינדער, מ'איז זיי מחנך, אבער דאס טאר מען זיי נישט זאגן, דאס א סוד, א סוד, א סוד, א סוד. מ'דארף אפן רעדן צו די מיידלעך, איף יו קענט קאנטראל יורסעלף פראם העווינג סעקס, עט ליעסט דו איט וויט די ראבער. עסטו דיר איינשפארן אז טאמער ווערסטו שוואנגער עסטו נישט זיין קיין רוצח אויף. קינד, און עסט דיר איינשפארן נאך אסאך זאכן, יעצט איך זאג נישט מען זאל עס טוהן אזוי, באט איים דזשאסט טעלינג יו טשילדרען העוו טו בי טאוט עוורי גימיק אין די בוק, ביקאוז יו דאונט נאו וואט יור טשילדרען אר אינטו ענד וואט דעי אר עפטער, יו דזשאסט דאונט נאו דעט. און די זעלבע יעצט, ביז יעצט איז דאך געווען א פראבלעם מיט עידס, היינט איז שוין נישט דא אזוי ווייט די פראבלעם מיט עידס, זאל זיי זאגן זיי האבן שוין די קיור, איטס דאון אין די סטריט, מ'האט שוין. מען האט שוין אויסגעהיילט מייז און יעצט היילט מען שוין מענטשן, אבער אמאל איז דאס געווען א דעט ראו, פֿינף און דרײַסיק יאר וואס מען ארבעט אויף עידס, טוירטי פייוו יערס וואז א דעט ראו, האט מען געדארפט אויסלערנען א מיידל, ליסען, יו גאטע ווער א ראבער פאר יור פראטעקשאן, אדערווייז איף דע בוי העז עידס, יור גאנע געט קילד, ענד ווייסע ווערסע, יעצט באלד וועט איינער זאגן נחום ראזנבערג האט געזאגט מען זאל אנטוהן א ראבער, נחום ראזנבערג האט נישט געזאגט, נחום ראזנבערג האט געזאגט קדושים תהיו, און נחום ראזנבערג ווייסט וואס ער זאגט, נאר איך טענה מען דארף לערנען מיט די קינדער. מען האט גערעיפט א מיידל, יעצט איז געווען א פראבלעם אפאר חדשים צוריק, מען האט גערעיפט א מיידל, זי האט זיך אזוי געשעמט צו דערציילן איר מאמען אז מען האט איר גערעיפט, דעט שי דידנט סעי עניטינג, און עפטער א פיו וויקס אר בעלי איז גראוינג, סאו אז יענער האט דיך גערעיפט אנד יו דידנט טעל עניבאדי עניטינג, נאו וואט אר יו גאנא דו, יעצט גייסטו דורך אדער אז דו ביסט א רוצח'טע אדער יו גאנא העוו א בעיבי און איטס גאנא העוו א האוז סאם פלעיס אין סאוט אמעריקע ווי מסתמא עט איר געבן די צוואנציג טויזענט דאלער זאלסט באצאלן די מעדיקעל בילס, ווען א מיידל גייט פארן מיט א. קאר סערוויס זיי פארן אזוין פיל ווען זי גייט פארן מיט א קאר סערוויס איז שי אוועיר דעט איף היז גאנא רעיפ אר שיל העוו א פראבלעם פאר די רעסט אוו אר לייף נאו שי איז נאט דער אייבישטער האט געזאגט מען טאר נישט פארן פארוואס ווייל אזוי האט ער געוואלט ניין דעטס ראנג ביקאוס אסאך וואס סהאט מאכט סענס און ס'איז פאר די סעיפטי און די געזונטהייט פון די קינד יו העוו טו טיטש אר דאונט הייד איט זאגט מען פארן קינד ביקאוס איף גאד פארביט הי טורנס אראונד ענד הי רעיפס יו ער פארט דאך מיט דער

איף יו העד א טשויס וואוד יו טעיק א לייף לייק דעט אן יו? ענד דיס איז וואט איים טרייענג טו עקספלעין טו יו, יו העוו טו בי אופען טו טשילדרען, די סטריט איז אופען, די עפענטליכקייט פון צען יאר צוריק ביז היינט איז טריפלד, כ'געדענק ווען אונז זעמיר געווען א בחור ווי דידנט נאו אלל דיס טינגס ביקאזס ס'איז קיינמאל נישט שייך געווען, טודעי ס'דא געי ס'דא LGBTQ, מ'שניידט זיך אראפ א פופיק מ'פארקויפט עס פאר א צווייטן, יענער דרילט זיך א לאך, דו ווייסט נישט וואס דא גייט פאר. און עטס האלטס אלץ נאך אז מען דארף נישט רעדן פון דעם? וועל איף יו איי דידענט קאנווינס יו, טארט עטס אין חינוך נישט זיין ביקאוז יו אנדערסטענד נאטינג טו חינוך. חינוך איז יו העוו טו נאו די טשילדרען'ס וועג וועדער איטס קרוקעט אר נאט, איטס אירעלעווענט. חנוך לנער על פי דרכו, אין ארדער פאר יו טו דו דעט יו העוו טו נאו וואט דרכו איז, אדערווייז ביסטו נישט קיין מחנך, דו ביסט דיך מחנך, מאכסט אפאר טאלער. און די זעלבע זאלט עטס וויסן ביי יעדע זאך אזוי. מען דארף וויסן ווי די גאס האלט שוין היינט, ס'איז אנבעליוועבל ווי די גאס האלט היינט. יענקי האראוויץ א גרויסער חשוב'ער ראש ישיבה פון מאנסי האט גע'אישו'ט א סטעיטמענט אז די דזשואיש פרעס האט אנגענומען אן ארטיקל וואס האט באליידיגט מענטשן וואס זענען LGBTQ. און אונז דארף מיר אים שיקן קינדער אז ער זאל זיי מחנך זיין, אבער צו רעדן פון די אלע סעקשועל פראבלעמס און שטופן די מחילה האט מען מיך געלייגט אין חרם, פארוואס? איך מאך קאליע די יוגענט. קאליע געמאכט די יוגענט. פערד וואס איר זענט, ס'נישט געווען אין א מקווה וואס דו ביסט אריינגעקומען האסטו געזען פינעף זעקס חזירים זיצן אנגעלאנט מיט די וואנט אויף די וואנט מיט די מחילה קוקן ארויף ווען ס'וועט שוין אריינקומען א קינד קוקן אים נאך כאפן אים אן דעם פופיק טרענען אים אפ דעטס דעטס די נעים אוו די געים דעטס וואט ווענט אן אז א מאמע וויל וויסן פארוואס איר זוהן'ס מקווה האט געדויערט פֿופֿצן מינוט איז ווייל פֿופֿצן מינוט איז ער געזעסן אין מקוה מ'האט אים געשטופט אין די מחילה, נאר איט טעיקס טיים, מ'הייבט אן מיט אן אראוזינג, מ'שאקלט לעבן אים די וואסער אביסל, מ'זעהט די פופיק ווערט אים לאנג, דעי נאו האו טו דו איט, זיי זענען פראפעשענעלס, און וועגן דעם טריי איך ענק מסביר צו זיין, ווי העוו טו סטארט טיטשינג די טשילדרען פעקטס אוו לייף, ענד ווי העוו טו סטארט טיטשינג דעם הלכות נידה, אוואדע מ'דארף זיי לערנען הלכות יחוד אויך. און נישט ביי די חתונה, דעמאלטס איז שוין צו שפעט, דעמאלטס האט זיך שוין ארומגעטרענט מיט פינף מענטשן און מיטן חתן, דאס דארף מען לערנען, עז סון עז שי סטארטס טו געט הער פיריעד, נאר דו ווייסט דאך נישט פונקטליך, באט בעיסיקלי אין די יארן צווישן עלף און צוועלף יאר דעיל געט דער פיריעד, און יו טיטש דעם וואטס רייט פראם ראנג, און דעמאלטס קען מען האבן א נארמאלע קאמיוניטי. יעצט וויל איך פרעגן אן אנדערע זאך, איך גיי דאך אין אסאך קאמיוניטיס, איך מאך מקווה'ס, איך האב ליב צו רעדן מיט יעדן, זעכציג פראצענט קאמיוניטיס האבן אז מ'לערנט מיט די מיידלעך אלעס, דעי נאו עווריטינג, איך זאל זאגן אז אלע מיידלעך פון די אלע קאמיוניטיס זענען זונות, זענען פראסטיטוטס, זענען נישט ערליך, כ'מיין וואט אר יו טרייאינג טו סעל אס, וואט קיינד אוו בעלאוני וויל אונז היינט סאטמאר פארקויפן, ווי האט דער מונקאטשער געזאגט, וועמיר זעהן וואס איצו גליק גייט זאגן פארוואס דאס איז געקומען דער חורבן, וואס ווילט עטס אונז פארקויפן, ס'דא א וועלט אויסער סאטמאר אויך. און אויסער די פאר כניאקעס, סאו וואט אר יו טרייאינג טו סעל אס? אז די אלע זענען גוים, די אלע זענען נישט איד, די אלע פירן זיך נישט אזוי אידיש ווי אונז, זענען נישט קיין אידישע מאמעס ווי אונז, זיי פרעגן נישט קיין שאלה אויף הלכות נידה ווי אונז, וואט אר יו טרייאינג טו סעל אס? און דאס איז וואס עטס מוזטס אנהייבן צו פארשטיין, זיי ווייסן זיי לעבן אין שוואכע קאמיוניטיס, קאמיוניטיס מיינט מען צו זאגן מיט גוים ארום און ארום, מיט אלע מיני מיאוסע ווערטער, און דעי טיטש דער טשילדרען וואט דיס איז אלל אבאוט, ווייל זיי ווילן אז די קינדער זאלן זיך וואטשן, אבער נישט נאר ווייל דער אייבערשטער האט געזאגט דאס קען קומען צו גרויסע סכנות, און אז דו האסט א פארשטינקענעם בויפרענד און יו קענט געט ריד אוו הים און יו רילי וואנט מערי הים, טריי טו דו סעיף סעקס, דאונט דו קרעזי טינגס ביקאוז דעטס נאט גאנא ווארק, דו איט די סעיף וועי און גאו פאר קאנסולטעישאן וואט די סעיף וועי איז, און נישט אז איך זאג מען זאל עס טון, עגעין איך זאג מען זאל עס נישט טון. באט עט די ענד אוו די דעי יו העוו טו בי קערפול וואט יו דואינג. יעצט א רב האט מיך אפגעקאלט אז ער האט נאכגעקוקט אינעם תנא דבי אליהו אין פרק י ט און האט אויך נאכגעקוקט אינעם שומר אמונים, ער זאגט אז די גאנצע צווייטע וועלט מלחמה איז געשען וועגן דעם ווייל מען האט מכשיל געווען קינדער, ער זאגט באמת כ'האב נישט געגלייבט אז שטייט דארט אזוי, כ'האב עס נאכגעקוקט שטייט דאך ווארט פאר ווארט וואס דו זאגסט. דו האסט נישט אריינגעטייטשט גארנישט, דו האסט נאכגעזאגט פונקטליך ווארט פאר ווארט. עס איז א מורא'דיגע זאך דאס. אין שולחן ערוך שטייט מען זאל אויסלערנען די קינדער זאלן נישט שלאפן אויפן רוקן, אפרקיד. עס איז אין שולחן ערוך אין אבן העזר סימן כג סעיף ג'. און עס ווערט אויך געברענגט אין די פוסקים אז די זעלבע זאך איז אז מען שלאפט אויפן בויך, ווייל דעמאלטס רייבט מען אריין דעם פיפיק אין בעט און ס'ווערט א קישוי אבר. די גמרא ברענגט אז ר' יהושע האט געלאכט ווער ס'איז געשלאפן אפרקיד. די ספר יסוד ושורש העבודה ברענגט אויף די אלע הרחקות האט מען געמאכט די אלע קללות וואס איז געווען די קללות אויף די אמת אויף די מעשה אליינס אויף דעם איז אפילו נישט געזאגט געווארן גארנישט דאס איז אזוי הארב אז מ'זאגט גארנישט שולחן ערוך שטייט אז מ'טאר נישט רייטן אויף א בהמה אן א זאטל. פארוואס? ווייל די פיפיק רייבט זיך אריין אין די בהמה, כאטשיג ס'איז נישט ביי די מחילה, כאטשיג ס'איז סתם אויף די בהמה, ווייל ס'ווערט א קישוי אבר און נאכדעם קומט מען צו צו זרע לבטלה. אין רמ"א שטייט קלאר ארויס אז מ'טאר נישט גיין מיט טייט קלאוס, טייט פענטס, וואס ס'רייבט דעם די גאנצע צייט די ערווה, און דאס איז אפילו ווען ס'איז שלא בכוונה. און מען טאר זיך נישט אנכאפן ווען מען גייט קטנים, אזוי שטייט אין שלחן ערוך אורח חיים סעיף ג' סימן ג' און סימן ד', די גמרא זאגט ווער ס'כאפט אן אין די אמה אין דעם פיפיק און ער מאכט קטנים איז אזוי ווי ער ברענגט א מבול אויף די וועלט, דאס איז געווען דער חטא פונעם דור המבול, זיי האבן זיך אזויפיל געכאפט און געווארעמט ביז ס'איז ארויסגעקומען די זאמען, און מען דארף דאס אויסלערנען די קינדערלעך ווען זיי זענען קליין און זאלן זיך נישט לייגן דארטן די הענט, ס'איז דא פילע ערליכע אידן, איך געדענק נאך אמאל אין קעמפ איז געווען ערליכע מלמדים, זיי האבן נישט געלאזט די קינדער זאלן זיך לייגן די הענט, אונטער די דאכענע, ס'זאל נישט אויסקומען זאלן זיך אנרירן אין די ערווה. יעצט אין זוהר הקדוש ווערט געברענגט אין בראשית דף נ ו עמוד ב', אז וועגן דעם חטא, אז מ'טוט דעם חטא פון זרע לבטלה, דאס הייסט רע, איז מען רע כל היום, אפילו ווען מ'דאוונט און ווען מ'לערנט גייט אלעס אריין צו די סטרא אחרא. עס גייט צו די סטרא אחרא. און אין זוהר הקדוש שטייט, פרשת ויחי דף ריש י ט, אז אין פסוק שטייט. אוי לרשע רע כי גמול ידיו יעשה לו. אז מען טאטשט אין די הענט ווי מען טאר נישט, איז א גאנצן טאג איז מען שלעכט, און מען איז נישט זוכה צו גיין אין גן עדן, נאר מען גייט אין גיהנום, און אין זוהר הקדוש פרשת מקץ דף קוף צדיק ו' שטייט, כל מאן דנוטר ברית קדישא כאילו קיים אורייתא כולה, אז מען וואטשט זיך דעם אות ברית קודש אזוי ווי מ'האט מקיים געווען די גאנצע תורה כאטש געהאט נישט דא די אלע מצוות, דא א סך מצוות וואס איז נישט דא, זאגט דער זוהר דא, ברית שקול כנגד כל אורייתא, פון דעם וועט עטס פארשטיין טאמער מען איז פוגם אין דעם ברית איז פונקט פארקערט. שטייט אין די ספרים אז די קינדערלעך קומען נאכן טויט, די נגעי בני אדם, זיי קומען צו אים, זיי באגלייטן אים ביז צום קבר, און זיי נעמען זיך שרייען טאטי היי האו אר יו, און זענען אים מצער מיט אלע מיני צער אין די וועלט. יעצט שטייט אין ספרים מען זאל זיי מחרים זיין, קיין שום קינדער זאל נישט נאכגיין, אין ירושלים גלייבט מען אין די באלאני. די נגעי בני אדם לאכן אבער פון דעם, נישט וואס איך לאך דערפון, ס'הייליגע זאכן ס'שטייט אין די ספרים, מ'רעדט זיך איין. מען וועט בלאזן שופר, מען וועט זאגן די קינדער זאלן נישט נאכגיין, און מיט דעם וועט שוין אלעס זיין פארראכט, זיי זענען אים מצער מורא'דיג, וועגן דעם איז דא פלעצער ווי די קינדער באגלייטן נישט דעם טאטן, און ס'איז דא טהרת הקודש, איז דא א פריעריגע, ס'איז דא צוויי פריעריגע, און ס'איז דא טהרת הקודש פון רבי אהר'לע רוט, אויכעט אין ספר אגרא דפירקא, אות שין פ ד, און אויכעט אין ספר ערבי נחל, דרוש אויף ראש חודש אלול, שטייט, וואס איך זאג ענק נאך שטייט. קוקטס עס נאך. זיי האבן א רשות די נגעי בני אדם צו טוהן מיט זייער טאטן וואס זיי ווילן. און זיי נעמען פון אים זיי זאלן האבן גענוג אויף וואס צו לעבן, ווייסט דאך די סטרא אחרא מוז דאך אויך האבן פון וואס צו לעבן, נעמען זיי פון אים אלץ אביסל קדושה און ער בלייבט אין כף הקלע. שוין, דאס איז די זאכן וואס אונז דארף מיר וויסן. ער איז נישט זוכה צו זעהן די שכינה. דער רבי זכרונו לברכה דער דברי יואל האט געבעטן אז מען זאל לערנען מיט די קינדער, זיי זאלן זיך נישט אנרירן, און מען האט זיך דאך אויסגעלאכט פון אים. יעצט, רבי חיים וויטאל זאגט אין שערי קדושה חלק ב', דף שין עין ו, אז די עבירה איז הארגער ווי שפיכת דמים. פארוואס שפיכת דמים? האסט יענעם געהארגעט? ער האט שוין קינדער? האט ער דאך שוין קינדער. דא הארגעסטו דעם דם ודם זרעיותיו. פון אזאלעכע טיפות וואס האבן נאך קיינמאל נישט זוכה געווען געבוירן צו ווערן, און זאלן מוליד זיין קינדער, און אויף יעדע עבירה וואס דער אייבערשטער שטראפט, שטראפט ער נישט קיין קליינע קינדער, חוץ אויף די עבירה, ווייל ער ואונן זענען געשטארבן זענען געווען בסך הכל זיבן יאר אלט, און ביים דור המבול זענען צעגאנגען אלע בריות מיט די בהמות מיט די עוף השמים מיט די רמש.

און ער איז עוקר זיין מזל און די מזל פון זיינע קינדער פון די וועלט און פון יענע וועלט, און ער וועט נישט האבן קיין ערליכע קינדער ווייל ער געבט זיי איבער פאר די קליפות, אויסער אז ער וועט טוהן גרויס תשובה דערויף. יעצט תשובה אליינס וועט נישט העלפן נאר מיט מסירת נפש, צדקה חסד, כבוד שבת, מען זאל אפגעבן כבוד פארן שבת, און מען דארף אפילו אונסין פון דעם חטא, דארף מען אויכעט, למשל איינער איז געווען אן אונס, ער האט געזעהן וואס מען טאר נישט און עס איז אים געקומען זרע, דארף ער אויכעט זייער וואטשן. יעצט די תניא, פרק ז', זאגט אין ליקוטי אמרים אז דער איסור איז אזוי הארב אז דאס איז מרבה די טומאה און די קליפות זייער שטארק. ספר אור לישרים דרוש א' שטייט אז ס'איז אזוי גרויס ווי אלע דריי עבירות און ס'איז מעכב די גאולה. און ס'מאכט מ'זאל אים נישט מגלה זיין אמת'דיגקייט אין די תורה, ווייל זיין מחשבה איז אינגאנצן נפגם, און אלע מצוות און מעשה טוב וואס ער טוט זענען די חיצונים יונק, און ס'קומען ארויס די מלאכים פון זיינע מצוות מכף ראש ועד רגל, פול מיט פצעים און חבורות. ער איז אין חרם, מ'רופט אויס אין אלע הימלען אז מ'זאל זיך וואטשן פון אים, און ער איז נישט זוכה צו זען די פני השכינה ווען ער שטארבט, ער גייט נישט אריין אין גיהנום, ווייל זיין נשמה איז משוטטת בעולם ולא משכחת מנוח.

און דאס וואס איך וויל דער עולם זאל אנהייבן צו פארשטיין, אונז זעמער ביזי פארוואס איז דא אזוינפיל דראפ אוטס, פאול אוטס, מ'האט זיך געטאטשט, אלעס איז אמת, זיי ווילן זאגן אז וויבאלד זומער איז דא אסאך מער קארס אויף די ראוד איז דא מער עקסידענטס, זאגט דער רמב"ם אז דאס הייסט מקרה, נאר תלכו עמי בקרי, פאר אלעם איז דא א השגחה פונעם אייבערשטן, און אז די עלטערן פירן זיך אויף נישט ווי עס דארף צו זיין, זיי קישן זיך און זיי לעקן זיך און זיי קומען צו צו זרע לבטלה און נאכדעם גייען זיי חתונה האבן, זענען די אלע קינדערלעך נעבעך פגומים. יעצט, דער הייליגער ישמח משה פרשת כי תבוא ברענגט אז מען האט אים מודיע געווען דורך חקירה אז די סיבה פון עיכוב ביאת המשיח איז אז מענטשן אין די אינגע יארן מאכן אסאך עבירות, ס'איז שוין גענוג אויף א גאנץ לעבן, זיי האבן שוין אנגעזינדיגט, ממילא אויף דעם טוט מען נישט קיין תשובה, קען ער זיך נישט באהעפטן פון אייבערשטן, ווייל די עיקר איז ווען מ'איז יונג, ווייל דעמאלטס איז די שווערסטע, קודם ווייל דאס איז די מבחר ווייל דאס איז די אנפאנג, און אויכעט ווייל די מעשה נערות און די בחרות איז משחית דעם גאנצן גוף מיט אלעם. קומט אויס באמת פון דעם אז אפילו ווען דער מענטש טוט שוין שפעטער מצות און מעשים טובים טאמער האט ער נישט פארראכטן מיט תשובה די אלטע זאכן וואס ער האט געטון אין די יונגע יארן איז ער אויף גרויסע צרות. יעצט איך זאג ענק אייביג נאך דאס אויך פון ישמח משה. מענטשן פרעגן ווי אזוי טוט מען תשובה? זאג איך טו עס נישט מער איז עס אזא גרויסע מסירת נפש אז. דאס שטייט העכער פון אלע תיקוני תשובה, אזוי זאגט דער ישמח משה אליינס אין די הקדמה, ישמח משה חלק ג', זאגט ער קלאר אז דאס איז די גרעסטע תיקון אז מען טוט עס נישט נאכאמאל. יעצט וויל איך פרעגן דעם עולם, עטס האלטס נאך אלס אז מען דארף נישט לערנען די קינדער וואס דאס איז? עטס האלטס אז מען דארף נישט לערנען וואס דאס איז פרענטש קיסינג און וואס דאס איז חיבוק און וואס דאס איז נישוק און וואס דאס איז די אלע אנדערע זאכן וואס מען טוט און פארן אז ס'רייכערט מיט די קארס און גיין אויפפיקן די שוועגערן זומער פון די קאנטריס? יעצט למעשה זאל. נישט ווערן שווער אויפן הארץ אז מען קען נישט תשובה טוהן, מען קען תשובה טוהן, כ'האב אים געזאגט דאס נישט טוהן מער איז די גרעסטע תשובה, די גרעסטע תיקון, ווייל פון דעם קען מען זיך כמעט ווי נישט אפגעוויינען, אויך פון לערנען תורה, פון געבן צדקה, יעצט אין ספר חסד לאלפים אויפן שלחן ערוך אורח חיים סימן ג', דאס האט געמאכט דער גרויסער מוסר זאגער דער פלא יועץ, אז א טאטע זאל מודיע זיין פאר די קינדער אלעס וואס ס'שטייט אין די גמרא, אין ש"ס און אין מדרשים, ס'איז נישט דא קיין סודות פאר זיי. און ער זאל זאגן אלעס וואס עס שטייט אין ספרי מוסר, און בפרט נאך בחומר עוון זה, און דעם גרויסן עונש, דאס זאגט ער אין ספר חסד לאברהם, און אין זיין ספר פלא יועץ אות ז' זאגט ער, שחובה רמיא, ס'ליגט א חיוב להזהיר גדולים על הקטנים, מ'זאל ווארענען די קליינע קינדער, ואין ראוי לסמוך על אמונתם, זאלסט דיך נישט פארלאזן אויף זייער אמונה, נאר מ'דארף שטעלן שומרים אויף די קינדער אז זיי זאלן נישט זינדיגן, יעצט, זיי ברענגען צו אז דער חפץ חיים. פלעגט רעדן מיט זיינע קינדער ווען זענען אנגעקומען צו די פינף יאר, מסביר צו זיין אלעס וואס איז פארבינדן מיט די בגרות יארן, הנהגות של איסור, הוצאת זרע לבטלה, מיט אלעם, נישט קיין סודות, און אונזער הייליגער רבי, איך האב ארויסגענומען פון די אלע וואס ער האט גערעדט צו די מלמדים, כ'האב אפשר צען שיינע דרשות, האט דער רבי געזאגט מען זאל לערנען מיט די קינדער דעם חומר איסור פון נגיעות, דער רבי האט אפילו געזאגט, פאר א גר איז די שווערסטע זאך נגיעות, ווייל אונז מ'איז שוין. צוגעוואוינט, מ'האט זיך נישט געטארט אנרירן, מ'האט געזען א קינד רירט זיך אן האט מען געוואוסט גראד דער איז א מאלעסטעד טשיילד, עפעס טויג נישט. און די זעלבע דער סקולענער רבי זכרונו לברכה, נישט דער וואס איז יעצט אוועק, נאר זיין טאטע נאך, ער האט געמאכט א קונטרס התקנות, ווי שטייט מ'זאל רעדן און זאגן פאר די קינדער. יעצט ווער איז יעצט שולדיג פאר די אלע עבירות וואס די בחורים טוען אפ? און וואס די מיידלעך טוען אפ, מיט בעילות אסורות, מיט אלע אנדערע זאכן, ווער איז שולדיג אויף דעם? ווער וועט אפגעבן א דין וחשבון? נישט אונז וואס אונז האמיר געוואלט האלטן אלעס פאר א סוד, און פארוואס האמיר געוואלט האלטן אלעס פאר א סוד? ווייל מ'האט געוואלט די מלמדים און די אנשי ציבור זאלן קענען ווייטער פעצלען מיט קינדער און מיט מיידלעך, וועגן דעם וויל איך יעצט אראפלייגן די הלכות וואס די תורה זאגט און נישט וואס די. קאַק מיר, אַ יאַק מיר, אַ באַק מיר, איז שקאָד צום זאָגן. זאָלסט וויסן, פֿון ווען אַ פֿרוי, צי ווען אַ מיידעלע הייבט אָן צו זען דם, איז נישט קיין חילוק אין וואָסער אַ עלטער זי איז, אַז ס'קומט פֿון אויסער-מקום. אַוודאי, אַז ס'בלוט פֿון דער נאָז, איז גאָרנישט. ס'קומט פֿון אויסער-מקום, זאָל מען וויסן, אַז ס'איז גרויסע צרות. זי איז אַ טמאה, טומאת נידה, דו טאָרסט איר נישט אָנרירן אַפֿילו. און איך גיי זאָגן יעצט באַריכות. און הערטס עס אויס. יעצט איך וויל בקיצור זאגן אז דער עולם זאל וויסן, קינדערלעך טייערע, פון ווען א מיידל באקומט איר פיריעד, איר וסת, די גאסט, אנוואנטעד גאסט, אורח בזמנו בא, פון ווען מען באקומט עס, ניין ס'איז גראדע, ס'איז יא וויכטיג ווייל ווען מען דעוועלאפט די באדי איז עס א וויכטיגע גאסט צו זען אז מען קען האבן קינדער, עניוועי, פון דעמאלטס ווערסטו א נידה, אפילו ווען ס'רייסט זיך נאר ארויס אינעווענדיג, און די רגע אן די מאן ווערסטו א נידה, יעצט ווען דו האסט נישט חתונה געהאט איז דאך נישט דא קיין שום ריזען פארוואס דו זאלסט דארפן האלטן נידות, אבער ס'איז יא דא א ריזען, דו מיינסט נאר אז ס'איז נישט דא, ווען א בחור קישט זיך מיט דיר, ווען א בחור לעקט דיך, א בחור האגט דיך ארום, א בחור באמפט אריין אין דיר, א בחור כאפט אן דיינע דדים אפילו מיט די קליידער. איז ער עובר אויף א איסור כרת, און נאכדעם וואס ס'געשעהט אזויפיל אומגליקן מיט אזויפיל קינדער וואס האבן אזויפיל קראנקהייטן וואונדערט מען זיך פון וואס דאס קומט, זאגט די רמב"ם לא תלך עמי בקרי, די רמב"ם זאגט זאלסט נישט גיין מיט מיר מיט קרי, וואס דאס מיינט איז, מען זאגט ווייל מען געבט נידלס קעגן די געוויסע וועקסינס, קעגן טשיקן פאקס, רובעלא און די אנדערע, ממילא מאכט עס אז די קינדער זאלן זיין ארטיסטיש מיט אנדערע זאכן. ס'ארטיסטיש ווייל עטס האטס זיך נישט אויפגעפירט אלס חתן כלה ווי עס דארף צו זיין און פארדעם נישט ווי עס דארף צו זיין און אפילו ווען עטס האטס חתונה געהאט פירט עטס זיך נישט אויף ווי עס דארף צו זיין הרחקות איז די שווערסטע זאך אין אידישקייט עפעס א גר האט מיך אמאל געפרעגט ער וויל ווערן א איד ער האט געהאלטן ביים ווערן שוין א איד פרעגט ער מיך וואס איז די שווערסטע זאך אין אידישקייט זאג איך הרחקות שבין איש לאשתו דאס איז די שווערסטע זאך עניוועי איך וויל ענק זאגן נאכאמאל מען האט מיט ענק נישט געלערנט איך, ליידער זאגט מען אז איך בין דער מחויב אחריות אויף די אלע זאכן, איך מוז ענק לערנען, וויל איך ענק זאגן, יחוד איז א גרויסע עבירה, מען טאר נישט ארום פארן ארום יוטשקע מיט די כלה צו מיט די מיידל, מען טאר זיך נישט אנרירן ווייל נגיעה'ס איז אן עבירה פאר זיך, און מען טאר אויך נישט זיין מיט אן איסור יחוד, ס'איז צוויי עקסטערע עבירות פאר זיך. און מען דארף נישט אויסמישן איינס מיטן צווייטן, ס'איז צוויי עקסטערע עבירות. חיבוק ונישוק, האגינג, קיסינג, איז אן עבירה פאר זיך, און ס'איז נישט סתם אן עבירה, ס'איז אן עבירה וואס האט כריתות אין זיך, אסאך מאל מענטשן פארלירן קינדער, זיי וואונדערן זיך פארוואס אז מ'איז עובר אויף כריתות, עט די ענד אוו די דעי באשטראפט ער דער אייבישטער, און מען דארף זייער וואטשן. כ'געדענק כ'האב געמאכט א מקווה דא אין פלעטבוש, כ'האב געמאכט די גרעסטע כלים מקווה דארט אויף איסט סעווענט סטריט, איך גיי דארטן דער רב, מאסלטאן האט ער געהייסן. ער זאגט איך זאל קומען זאגן וועגן אין רוסלאנד, און איך האב אים געזאגט ס'איז דארט דא אסאך מסירת נפש פרויען וויאזוי זיי זענען געגאנגען אין די מקווה אלע יארן אין קאלטע קוועלער מיט קאלטע ברינען און אין די טייכן, זאגט ער איך זאל קומען זאגן פאר זיי, בין איך אריין זעה איך אלע האבן אייגענע האר, לאנגע האר, זאג איך אים וועיט א מינוט די זאגסט גערלס זיי האבן קיינמאל נישט חתונה געהאט נאך, זאגט ער ליסען ביי אונז גייט מען אויס סאו איך דארף נישט אז מ'זאל מאכן אן עקסידענט און ווערן פרעגנענט, און נאכדעם זאלן זיי מיר קומען פארציילן מיט א גרויסן בויך איך גיי זיי פארציילן וואס זיי טארן נישט טון, איך ווייס איך האב געהאט אסאך מאל איך האב געארבעט אין אן אפיס איז געקומען מיידלעך דער באלעבאס האט זיי געגעבן די האנט זיך געוואלט זאגן העלאו האבן זיי געזאגט איך בין א שומרת נגיעה דעט מינס איך געב אכטונג נישט אנצורירן קיינעם דער איז נאו ריזען פארוואס מען זאל דאס נישט לערנען וויי איז עווריטינג קעפט פאר א סיקרעט איך וויל נאכאמאל בעטן אונזער חינוך איז אזוי אין דער ערד ס'איז מיינוס הונדרעט דעגריס מיינוס מען דארף אנהייבן צו זען ערנסטע רבנים, נישט סאקמער, קאקמער, יאקמער, באקמער, ערנסטע רבנים זיך אראפזעצן און זעהן וואס פעלט אויס פאר דעם דזשענערעישאן, וואט דו דעי העוו טו נאו, עטס געדענקטס אז צוויי דריי יאר צוריק צו ווען איז געהארגעט געווארן פיר מיידלעך צו צוויי, צוויי זענען געווארן פארקריפלט, כ'האב געזעהן זיי האבן געקענט דרייוון אין קאליפארניע, און זיי זענען געווען טיטשערס, דאס אלעס איז אקעי, וואס? נאר צו לערנען א מיידל אז קיינער טאר דיך נישט קישן און האגן ווייל דו ביסט א נדה פון ווען דו זעהסט די ערשטע מינוט דם, דאס טאר מען איר נישט לערנען, סאו. דער ענין פון בין איש לאשתו קריבות צו האבן מיט פרעמדע מיידלעך, דאס אלעס האט גארנישט קיין שייכות מיט שובבים, דאס דארף מען לערנען יעדן טאג, פארסט מיט א באס, שטופ דיך נישט אריין אין יענעם, מאך נישט יענעם אראוסט, מאך נישט יענער זאל דיך מאכן אראוסט, וואטעווער יו דו וואטש וואט יו דואינג, און דאס איז די גאנצע זאך וואס טוט זיך די וואך אין חומש, אין חומש איז אזוי, פאריגע וואך האט מען אנגעהויבן צו זינדיגן מיט די בנות מואב, און די וואך האט. מען באצאלט א פרייז, יעצט לאמיר גיין צו שטאט, וואס איז דער אייבערשטער אזוי געווארן ברוגז מיט די בנות מואב אז מען איז געגאנגען זינדיגן, וואס איז אזוי ברוגז געווען? כ'ענק ענטפערן. דער מדרש רבה און אנדערע ספרים ברענגען אז דעם טעם פארוואס דער אייבערשטער האט חרוב געמאכט די וועלט מיט א מבול איז געווען ווייל ס'איז געווען כותבין כתובה לזכר, מען האט געמאכט א כתובה פאר א זכר. דאס וואס מען טוט היינט אין אמעריקע, צוויי זכרים האבן חתונה. דער אייבערשטער ברוגז איז געווען ווילסט זינדיגן מיט די גויטע, גיי אריין צו און רייב דיך אויס און געט אוט, ניין זיי געקומען מיט די אפענע נקבות און געשריגן פאר משה רבינו וואט אר יו גיווינג אס די ביזנעס בת יתרו מי התיר לך, דער אייבערשטער געזאגט אזוי אז דו האסט שוין נישט קיין שום דרך ארץ פאר מיינע הייליגע מענטשן, איי גאטע ווייפ יו אף. דאס איז געווען וואס. בלק האט גערופן בלעמ'ן און האט אים געגעבן נעבעך א ביטערע עצה אז מען זאל מאכן אז די אידן זאלן חלילה זינדיגן, און אויף דעם איז נעבעך געהארגעט געווארן אזויפיל מענטשן, ס'איז אוועק איבער א דריטל פון כלל ישראל. אין חומש שטייט ויהי המתים במגפה ארבעה ועשרים אלף. אבער איך וויל ענק זאגן וואס די גמרא זאגט, די גמרא זאגט אן אנדערן חשבון אינגאנצן, ווייל שטיין שטייט אז משה רבינו האט געזען וואס זיי האבן געטון זאגט ער הרגו איש אנשיו, זאגט די גמרא אין מסכת סנהדרין כל אחד ואחד מדייני ישראל היה הורג שתיים, יעדער דיין האט געהארגעט צוויי מענטשן, וואס דייני ישראל זענען געווען שבעה ריבוא, זיבן מאל צען טויזנט, דאס הייסט סעווענטי טאוזענט, און שמונת אלפים און אכט טויזנט, ושש מאות און זעקס הונדערט. בקיצור ס'געווען סעווענטי עיט טאוזענט ענד סיקס הונדרעט. בקיצור איז די רמבן האט דא א גאנצע קשיא אויף דעם, וויאזוי האט מען דן געווען דיני נפשות און אזוי ווייטער, און ער ברענגט א ירושלמי, ירושלמי ברענגט אן אנדערע גרסה אז ס'איז געווען ס'געווען סעווענטי עיט טאוזענט און אכט הונדערט און סיקס, סעווענטי עיט טאוזענט עיט הונדערט און סיקס טאוזענט, ס'איז נישט קיין חילוק, ס'איז געווען זייער אסאך, ס'איז אנבעליוועבל, למעשה איז אזוי, שרי אלפים איז געווען זעקס הונדערט.

יעצט אז ס'דא אין דעם עפעס א גירסא אויכעט א ירושלמי אז ס'געווען אכט טויז ס'איז ס'איז נישט קיין חילוק יעצט טאמער האט יעדער געהארגעט צוויי מענטשן איז סעווענטי עיט טאוזענט סיקס הונדרעט טיימס טו איז א האנדרעט און פיפטי סעווען טאוזענט טו האנדרעט דאס איז הונדרעט זיבן און פופציג טויזענט צוויי הונדרעט מענטשן וויל איך פרעגן א שאלה דו ווייסט וויפיל מענטשן זענען ארויס פון מצרים צווישן צוואנציג און זעכציג ס'איז ארויסגעגאנגען זעקס הונדרעט טויזענט. וויפיל איז א האנדרעט און פיפטי סעווען טאוזענט טו סיקס האנדרעט טאוזענט? ווער ווייסט וויפיל דאס איז? ווען ס'וואלט געווען טו האנדרעט טאוזענט איז עס א דריטל פון כלל ישראל. און דאס איז וואס די סדרה לערנט אונז, דאס איז וואס די סדרה פנחס לערנט אונז, און בלק, און דאס איז דער חורבן. יעצט בלעם געזעגנט זיך פון בלק און כ'האב דאך געזאגט אז דער אייבערשטער וועט נישט לאזן קען איך גארנישט טון, איז אין שביעי הייבט זיך אן אן אינטערעסאנטער פסוק אין חומש. פסוק י"ד, ועתה הנני הולך לעמי. בלעם זאגט פאר בלק, איך גיי צו מיין פאלק, לכה איעצך, איך וועל דיר געבן אן עצה, את אשר יעשה העם הזה לעמך באחרית הימים. וואס האט ער אים דא געזאגט? ער זאגט אים, איך וועל דיר זאגן, יעצט קען מען גארנישט טון פאר די אידן, עס וועט קומען באחרית הימים, עט מען מאכן זייער פאלק פאר דיין פאלק, דאס אידן וועלן ווערן א גוי'איש פאלק חס ושלום, ווען? באחרית הימים. וואס האט ער אים אויסגעלערנט? מ'זאל מאכן זנות? מ'זאל מאכן זנות וועט פעלן א חלק פון כלל ישראל, און אז מ'וועט מאכן זנות וועט מען נישט וויסן ווער ס'איז כלל ישראל, איז עט די ענד אוו די דעי אז זיי וואקסן נישט אויף בקדושה, איז ווערט פון אידישן פאלק א גוי'איש פאלק. און דאס האט ער אים געגעבן אן עצה, און אויף דעם איז ער געקומען מיט געלט פאר די גוטע עצה וואס ער האט אים געגעבן. יעצט אונז דארף מיר זיך שטארקן ווייל אונז האלט מיר ממש ביי די טיר פון משיח'ן. אויב עמיר זיך שטארקן עמיר אונז זיין די געווינערס אונז עמיר זיין די וואס עמיר מקבל פנים זיין און אויב חלילה נישט ווער ווייסט די וועלט שטייט פאר אן אונטערגאנג. אונז דארף מיר אלעס פארדינען דער אייבישטער געט נישט קיין פרי טשענס און לאמיר אנהייבן צו לערנען די קינדער איך וויל נאך א זאך זאגן פאר אלע אידישע מאמעס איך האלט אז מען דארף מאכן שיעורים אויף די אלע זאכן ווייל ס'פעלט ענק מורא'דיג וויכטיג אויס אפילו ס'איז דא אזאלכע מאמעס וואס זיי האבן שוין נישט קיין פיריעדס און זיי דארפן שוין נישט איינהאלטן הלכות נדה זיי זענען אייביג קלין ס'איז נאך אלץ וויכטיג. טיק, ווייל איך זעה דאך עטס האטס קינדער און אייניקלעך, דער חתם סופר זאגט למען ירבו ימיכם וימי בניכם, אז דער אייבערשטער געבט אמאל אריכות ימים פאר א מענטש, ער זאל קענען די קינדער אויפהאלטן. עטס מוזטס אנהייבן צו טראכטן, די קינדערלעך פרעגן ענק שאלות, זיי וועלן ענק פרעגן, און איף יו גאנא מעיק א שווייג פון יעדע זאך מען טאר נישט און מען קען נישט, און דער רבי מיט זכרונו מיט לברכה וועט עס גיין איינזינקען, יור האול האוז וויל גאו אנדער חס ושלום. טוטס א טובה, דו וואט יו העוו טו, טוטס צו די זאך, דעטס איט. יעצט מען דארף אויך וויסן אז א שוועגערן און די אלע משפחה זאכן די אלע זאכן איז די זעלבע ערוה דאורייתא אפילו זי איז יונג אפילו זי האט נישט חתונה געהאט זי איז א איסור נדה אויף דיר פונקט אזוי ווי א פרעמדע פרוי און די פעקט וואס מען קומט זיך צוזאם מיט משפחות און מען גייט קירוב בשר דער קלאפט אריין אין דעם דער פעסט אריבער פאר אים דאס און דער לאנט זיך אן אויף אים, דאס אלעס איז איסורי כריתות, ס'איז נישט קיין חילוק צו די מיידל איז א בתולה, צו זי איז א פנויה, צו זי איז א גרושה, צו זי איז אן אשת איש, ביי אן אשת איש קומט צו נאך איסורים, און דעס איז זאכן וואס מען דארף וויסן, ווען הייבט זיך דאס אן ביי א מיידל, פון ווען זי האט באקומען איר פיריעד, און פון דעמאלטס איז זי אסור טומאת נידה פאר די גאנצע וועלט. אז זי וויל חתונה האבן מוז זי זיך מטהר זיין, און נאכדעם ווען דער אייבערשטער צערנט און ער נעמט צו א קינד אמאל חס ושלום, צו ער נעמט צו דאס צו ער נעמט צו יענץ, ס'איז נישט דעם אייבערשטנ'ס פראבלעם, ס'איז אונזער פראבלעם ווייל אונז האבן נישט איינגעהאלטן הלכות נדה אזוי ווי עס דארף צו זיין. ס'קומען אינגלעך און מיידלעך, זיי טאנצן אויף א טרעמפאלין ביי א זיידן אין שטוב, צו זיי גייען ארויף אויבן און זיי שפילן אויפן באלקעני, שפילן זיי געימס מיט אלעם, דאס אלץ איז איסורי דאורייתא, אז מ'רירט זיך נישט אן איז עס אויך אן איסור דאורייתא ווייל זי איז א נדה, אבער טאמער רירט מען זיך נאך אן, מען קלאפט אריין, מענטשן מיינען מען געט א קלאפ אריין, זאגט מען, אוי, איים סארי, עקסקיוז מי. דער אייבערשטער הערט נישט קיין איים סארי, עקסקיוז מי, דער אייבערשטער האט דיר געגעבן וואס דו זאלסט טון און וואס דו טארסט נישט טון, סאו בי ווערי ווערי קערפול וויט וואט יור דואינג. מאכט מען זאל עס איינהאלטן. און די זעלבע איז איבערצוגעבן מידו לידה אדער פארקערט, דאס איז אלץ א תורה שלימה פונעם אייבערשטן וואס דער אייבערשטער פארלאנגט. פון אונז, און דאס איז די הארבסטע עבירות, דאס איז איסורי כריתות, מען שפילט זיך ארום, און מען טאר דאס נישט נעגלעקטן, נאר אונז וויל מען נישט רעדן דערפון ווייל ס'איז דאך קעגן צניעות. מיט לערנען הלכות נידה וועט מען ווערן א רב? משוגעים וואס עטס זענטס, פיפל אר אף יאר מיינד סאמטיימס, פון די גרעסטע הלכות און די וויכטיגסטע מען לערנט. עס נישט. דער אינגערמאן האט חתונה און ער גייט נישט צו קיין שיעור ווייל ער איז פארנומען. צען יאר נאך די חתונה כאפט ער זיך ערשט אז ס'טויג נישט, און ווען ער מאכט חתונה קינדער זאגט זיין ווייב אז הלכות נידה איז דאך נאר פאר שובבי"ם, און הלכות נידה איז נאר געמאכט געווארן נאר אויב מ'האט שוין חתונה געהאט, און אויב נישט דארף מען נישט קיין הלכות נידה. רבותי, וועיק אפ, די מצב איז נישט גוט. עריק צו שיערן פון הלכות נידה וואלט מען דאך דורך געמאכט די מצב. צ"ה אין יורה דעה, דאס איז אינמיטן הלכות נידה, שטייט דברים האסורים בימי נידותה, ובו י"ז סעיפים, סעיף א' חייב אדם לפרוש מאשתו בימי טומאתה עד שתספור ותטבול, יעצט די זאכן לערנט מען נישט מיט די חתנים און מען לערנט נישט מיט די אינגעלייט און מען לערנט נישט מיט די בחורים און מען לערנט נישט מיט די מיידלעך, נו וויאזוי דארפן זיי דאס וויסן? זיי קומען צו מיר וויינען נאכדעם, ווען איך וואלט ווען געוויסט איי נעווער וואלד האוו דאן דיס, איי דידענט נאו איטס סאטש א ביג איסור. דער עולם זאגט אז וועגן דעם איז דא אזויפיל קראנקע קינדער ווייל מען געבט נידעלס קעגן פאליאו און די אנדערע וועקסינס. נאו! ווייל מען זינדיגט. ס'שטייט קלאר אין אלע ספרים אז מען זינדיגט האט מען קראנקע קינדער. איך וועל ענק זאגן נאך א זאך. ס'שטייט אין די גמרא אויך. סלח לי מלאכי השרת, איך וויל ענק מסביר זיין א נקודה, וואס ס'שטייט אז מ'דארף זיין זייער אפגעהיט מען זאל נישט אריין קלאפן בימי נידות מיט אלעם, די גרעסטע סארס פון קדושה זאגן אלע ספרים איז אז מען זאל זיך בכלל נישט אנרירן און אנקלאפן ווען זי איז א נידה, נישט געבן א קלאפ אריין זאגן אוי איים סארי, מען געבט איינער פארן אנדערן. איז אזוי ווי מ'טאר נישט אין שולחן ערוך דערלאנגט מען און דאן זאגט מען איים סארי, סארי העלפט נישט, און נאכדעם אז ס'איז נישט דא, אז ס'איז שוין נישט דא קיין השראת השכינה, דעמאלטס איז צרות. דארף וויסן אז די חכמים, די הייליגע חכמים לערנען אונז אין די גמרא און אויך די זוהר הקדוש אין חלק א' דף פ ה עמוד ב' אז די נשמות אויבן איז איין נשמה און ווען ס'קומט אראפ אויף די וועלט ווערט עס צוטיילט אויף צוויי נשמות יעצט איין חלק פון די נשמה, דער זון, די מעיל, די זכר, גייט צו עלטערן, און די טאכטער גייט צו אנדערע עלטערן, און ס'איז דא א גרויסע פראבלעם זאלן זיך דא צוזאמען טרעפן, פארוואס? ווייל אסאך מאל גייט זיך יעדער אויף אן אנדערן וועג און ס'איז אן אנדערע

איז במילא דאס אלעס איז געמאכט אז זאל זיך צוזאמקומען דער זכר מיט די נקבה, וואס דאס איז שווער ווייל ס'איז א זכר און א נקבה איז דאך צוויי אפאזיטס, אבער נאכדעם ווען זיי טרעפן זיך און זענען מסכים אז זיי גייען חתונה האבן און זיי פירן זיך ווי עס דארף צו זיין מיט אירוסין און מיט נישואין און זיי טוען אלעס על פי הלכה, און זי גייט אין מקווה, דעמאלטס איז עס א הויז וואס דו בויעסט מיטן אייבערשטן, ווייל דער אייבערשטער האט עס צוזאמען געשטעלט, ער האט עס נאך געפלאנט נאך פון פאר די בריאת העולם, דאס איז וואס די הייליגע חזל לערנען מסכת סוטה דף י ז עמוד א', איש ואישה זכו שכינה ביניהם, און טאמער איז ער חלילה נישט זוכה איז אש אוכלתן, ווייל. איש איז א' יוד שין, אישה איז א' שין ה', און אינמיטן האט יעדער איינער א יוד, און ביי איש איז דא א יוד, און ביי אישה איז דא א ה', און טאמער חלילה נעמסט ארויס די יוד און די ה' בלייבט אש און אש, איז במילא פירט דאס אלעס דער אייבישטער, און ווען זיי קומען זיך צוזאם צו בויען א הויז ווערט פון דעם א יחוד עליון, דאס איז דער יחוד צווישן יוד און קיי, אבא און אמא, חכמה און בינה. דאס איז קבלה זאכן, און וועגן דעם אז דער חתן איז זוכה וואס ער האט די יוד, און די כלה איז זוכה וואס זי האט די היי, ווערט א יוד קיי, איז רועט דער אייבערשטער ביי זיי אינדערהיים מיט א גרויסע ליבשאפט, און במילא איז דער שידוך מורא'דיג מצליח מיט אלע זאכן וואס ס'דארף האבן, איז במילא דארף מען וויסן איין זאך, דו האסט געטון וואס דו האסט געטון, באט יו העוו טו אנדערסטענד דעט דו גייסט חתונה האבן מוזטו זיין קלאר, אין הלכות נידה וואס מען מעג און וואס מען טאר נישט. זאלסט נישט זאגן אוי כ'האב דיך דאך געקישט דעמאלטס געקישט דעמאלטס דעמאלטס ביסטו געווען א שוגג, און יעצט ביסטו א מזיד טאר מען נישט אנרירן די פרוי מען מוז זיך פורש זיין ביז זי ציילט די פינף אומריינע טעג און די זיבן ריינע טעג. מען מאכט הפסק טהרה צווישן, א כלה דארף נישט ציילן נאר זיבן, ווייל זי איז דאך עניוועי טמא די גאנצע צייט. אבער כ'וויל ענק זאגן, יעצט גייט עטס זעהן א מורא'דיגע זאך, איך פלעג דאך אויכעט לערנען מיט חתנים, כ'האב געהאט א ישיבה, די וואס זיי טרענען ארום, די האבן א גרויסן פראבלעם, די גאנצע טעם פארוואס א כלה דארף נישט ציילן פינף טאג, קודם כל פארוואס דארף מען בכלל ציילן פינף טאג, פינף טאג דארף מען ציילן ווייל ווען א פרוי זעהט בלוט, פונעם אותו מקום פארשטייט זיך, און זי וויל גיין ציילן, קען זי נישט ציילן ווייל די בלוט שטערט די ציילן פון די זיבן ריינע טעג, לערנט אונז די גמרא אז פולטת שכבת זרע ווען ס'קומט פון איר ארויס שכבת זרע איז דאס סותר פונקט אזוי ווי די בלוט איז סותר, הגם דאס איז נישט איר'ס, ער האט אריינגעלייגט זרע, ס'קומט ארויס איז עס פונקט אזוי סותר, ס'טייטש אז טאמער זעהט מען אין די זיבן טעג. אביסל זרע וואס ס'קומט ארויס דעמאלטס קען מען נישט ציילן ווייל ס'הארגעט אפ די זיבן טעג, יעצט פארוואס איז נישט קיין גאנצע זיבן טעג פארוואס איז נאר דריי טעג ווייל נאך דריי טעג זאגט די גמרא איז די שכבת זרע ווערט פארשטינקען און ס'איז שוין נישט ראוי להזריע ממילא קען עס נישט שטערן די שבעה נקי. אבער דריי טעג מוז זיין. נאכדעם איז מען געגאנגען און מ'האט צוגעלייגט נאך צוויי טעג. איין טאג איז ווייל טאמער זי'ט משמש זיין בין השמשות, ממילא זי'ט משמש זיין בין השמשות זי'ט מיינען אז ס'איז נאך געווען די פריעריגע טאג, דערווייל איז עס שוין די נעקסטע טאג, האט מען צוגעלייגט נאך וועגן ספק פון בין השמשות. יעצט די ספרדים האבן נישט נאר פיר טאג. ווייל זיי האבן נישט אנגענומען דעם ספק פון בין השמשות, און די אשכנזים האבן יא אנגענומען. יעצט למעשה, ס'איז פינף טאג, אבער ס'איז נישט קיין גאנצע פינף טאג. פארשטייסט? ס'איז קומט צו אזוי, אז למשל אז זי האט געזעהן זונטאג נאכמיטאג אפילו, איז זונטאג ווערט גערעכנט פאר איין טאג, מאנטאג א צווייטע טאג, דינסטאג א דריטע טאג, מיטוואך א פערדע טאג, און דאנערשטאג א פיפטע טאג. איז דאנערשטאג פארנאכטס, פאר בין השמשות, קען זי מאכן.

די גאנצע שבעה נקיים זענען גארנישט ווערד, און די אלע זאכן איז אנבעליוועבל, מ'איז געקומען אין א מצב וואס מ'מוז לערנען אזאלעכע זאכן אז ס'איז אנבעליוועבל. און אסאך מאל אז מ'טוט א שידוך, א בחור און א מיידל וואס זיי האבן ארומגעהאנגען אלס חתן כלה, צו נאך אלס פארדעם, ווען זיי זאגן אוי כ'האב דאך עס דעמאלטס געטון, דעמאלטס געטון, איך האב עס געטון שוין אהער און אהין, זאלסט געדענקען איין זאך, דו דרייסט דיך ארום די חופה, די כלה דרייט זיך ארום, איז דער אייבערשטער מוחל אלע עבירות און ס'הייבט זיך אן א נייע פעידזש. יעצט למעשה, ווען ביים בארג סיני האט דער אייבערשטער געזאגט פאר משה רבינ'ען מען זאל זיך רייניגן דריי טעג, יעצט פארוואס איז דארטן געווען דריי טעג און דא איז פינף טעג, איז שוין דער שלחן ערוך מסביר אז דאס האט צו טון אז נאך דריי טאג ווערט די זרע פארשטינקען ממילא קען עס נישט סותר זיין שבעה נקיים, די ריינע טעג. נישט, נאר וואס כדי צו מאכן זיכער אז טאמער זיי האבן געוואוינט בין השמשות וועט דאך זיין א ספק בין השמשות, ער וועט מיינען אז ס'איז נאך בייטאג, במילא וועט זי שוין אנהייבן צו ציילן נאכדעם, און דערווייל אין אמת'ן איז שוין ביינאכט, האט מען צוגעלייגט וועגן ספק בין השמשות, איז אין אמת'ן איז עס פיר גאנצע טעג, נאר ס'הייסט דער פיפטער טאג ווייל דעם פיפטן טאג הייבט מען אן צו ציילן. יעצט איז דא נאך א זאך, ווען א בחור טרענט ארום מיט א מיידל און זי ווערט שוואנגער, יעצט ס'איז דא אמאל וואס מ'זעהט שוין ס'איז שוין כריסה בין שיניה און ס'איז דא אמאל וואס מ'זעהט אינגאנצן נישט, יעצט איז דא א דין ווען איינער נעמט א גיורת איז דא א דין אז מ'טוט צו פורש זיין צדיק יום מ'זאל וויסן צו זרע שנזרע בקדושה צו זרע שנזרע שלא בקדושה, פארוואס? ווייל אויב זי איז א גיורת איז עט מען דאך מיינען אז דאס קינד איז א איד, דערווייל ס'איז נישט קיין איד ווייל. ווייל ווען זי האט זיך מגייר געווען איז עס שוין געווען פרעגנט, מה שאין כן ביי א איד שטייט נערגיץ נישט אז מען מוז ווארטן צדיק יום, פארוואס? ווייל אפילו עס איז א בן הנידה איז אויך נישט עק וועלט, עס איז נאר נישט קיין יחוס. יעצט ווען א גרושה האט חתונה דארף מען אויכעט ווארטן נײַנציק טאג, פארוואס? ווייל מען זאל זיין זיכער פון וועם דאס קינד איז, ער זאל נישט חלילה קומען חתונה האבן אחותו מאביו צו כדומה. דער רמב"ם אין פרק י"א אין הלכות גירושין זאגט אז ס'איז א גזירת חכמים אפילו א פרוי וואס זי קען נישט האבן קיין קינדער, אדער אדער ס'איז נאר געווען א ארוסה, אירוסין, ס'איז בכלל נישט געווען קיין נישואין, איז מען דאך זיכער אז זי איז נישט שוואנגער, עם כל זה איז מען מחויב צו ווארטן צדיק יום. עס שטעלט זיך פאר וואס א רוח הקודש וואס האט מופיע געווען אינעם בית מדרש פונעם רמב"ם שטעלט אייך פאר היינט, יעצט ווען מען גייט זיך שטעלן אונטער די חופה פרעגט נישט דער רב יענעם, אנטשולדיגט איך וויל אייך פרעגן עפעס, איז זי שוין שוואנגער צו איז זי נישט שוואנגער? סאו גייסט האבן קינדער און דו ווייסט אליין נישט וואסערע חרבן דו ברענגסט אויף די קינדער, איך וויל ענק פארציילן א מעשה, סאיז דא א איד וואס ער איז מוראדיג מדקדק ער איז א מוהל ער איז א זייער א חשובער מוהל נישט קיין היימישער ער איז פון אן אנדערע חסידות דער דין איז אז טאמער איינער האט נישט דאס קינד געהעריג מיט אנדערע ווערטער אז סאיז א קייזער שניט אדער לאמער זאגן אז סאיז נישט קיין כשר קינד אינגאנצן טאר מען עס נישט מל'ען אום שבת. אזוי איז דער דין איז, איך בין אליין געווען ביי עטליכע ברית'ן, כ'האב געוואלט צוקוקן וויאזוי ער מאכט זיינע ברית'ן, ווייל ער הייסט פון די גרעסטע צו מאכן קינדער, גרויסע קינדער'ס ברית'ן אויכעט, ער הייסט פון די גרעסטע אין די וועלט היינט, ער איז א דאקטער אויכעט, בין איך אליין געשטאנען לעבן א ווייבל וואס מ'האט געדארפט מאכן די ברית פאר איר קינד, און ס'איז געווען שבת, האט ער זי געפרעגט, זאג מיר, דיד יו קאנסיוו נארמעלי? צו דאס איז געגאנגען מיט בונה עולם טריקס, ער האט נישט געזאגט בונה עולם, ער האט געזאגט מיט די טריקס. זאגט זי נאו איי קאנסיוו'ד נארמעלי, ווייל זי איז געווען א עלטער מיידל, זי איז שוין געווען באלד פערציג, איז האט ער האט זי אים געפרעגט וויי דו יו עסק מי סאטש ע קוועסטשען, זאגט זי ביקאז אויב נישט טאר איך עס נישט מאכן שבת, העט מען ווארטן אויף זונטאג, ס'נאט א פראבלעם, און א אונזעריגער מוהל שעמט זיך דאס צו פרעגן.

כ'ן לאוו האני טינגס, ס'נאט רייט, פארוואס שמא ירגיל לעבירה, אבער מותר להתייחד עמה דכיון שבא עליה פעם אחת תו לא תקפו יצריה, מייחד זיין מעג ער ווייל ער האט שוין געוואוינט מיט איר איינמאל איז שוין דער יצר הרע נישט אזוי שטארק, יעצט אין דעם איז אויך א גאנצע שאלה, ס'איז דא א מדובר, כ'האב געזעהן אסאך אחרונים רעדן פון דעם, ער האט געוואוינט מיט איר בנדותה, ס'איז א גאנצע שאלה צו דאס הייסט אז תו לא תקפו יצריה, איז במילא האסטו דא אזויפיל הלכות וואס מ'דארף דאס לערנען, און אז מ'לערנט. נישט גייט מען עובר זיין גאר גרויסע עבירות. נאכדעם איז דא נאך א זאך, אז טאמער איינער איז בועל שלא כדרכה, ער שטופט איר אונטן אינעם אחור, דאס הייסט נישט קיין געהעריגע בעילה, אויף דעם איז נישט שייך צו זאגן כיון שבא עליה פעם אחת. ס'איז א מורא'דיגע פראבלעם, און מען לערנט נישט. איך האב געהאט אמאל א פאל דא אין ווילימסבורג וואס איך פלעג לערנען מיט א דאל, איך האב געהאט א ישיבה פאר חתנים, האב איך געוויזן פונקטליך ווי די אותו מקום איז די וועדזשיינע, און פונקטליך ווי די ביהיינד איז האט מיך גערופן א רב א גאון א צדיק רבי אברהם לייטנער ער האט מיך אריבער גערופן און האט מיר געזאגט איך וויל נישט זאלסט עס מער טוהן ס'איז צו גרעפיק האב איך געזאגט פיין אז דו ווילסט נישט זאל איך עס נישט טוהן א יאר שפעטער קאלט ער מיך אפ איך וויל זאלסט עס יא טוהן פרעג איך אים וואס איז געשעהן זאגט ער כ'וועל דיר זאגן דעם אמת איך האב דא א פרומען אינגערמאן ער פלעג וואוינען אונטן ווייל מען האט אים געזאגט ס'איז דא עפעס א לאך די מיידל איז אזוי אפגעהיטן און צניעות'דיג נישט געטראפן קיין לאך האט זיך געטראפן דעם אחור האט זיך געטראפן פאר א לאך האט ער געזאגט איך וויל זאלסט יא לערנען ווייטער מיט א ד. זאג איך אים אבער דער רב פארשטייט אז וויבאלד זיי האבן נישט געוואוינט א געהעריגע בעילה איז נישטא דער היתר פון כיון שבא עליה פעם אחת תו לא תקפו יצריה זאגט ער זעסט כ'האב נישט געכאפט די רבנים כאפן נישט אלע ניבול פה'ס וואס ס'גייט פאר מיט אלע בעילות אסורות האט ער יענעם געזאגט האט אים אפגעקאלט זאלסט וויסן דו גיי אהיים שלאפן צו דיינע עלטערן אדער טארסט זיך נישט מייחד זיין מיט דיין פרוי ביז וועסט האבן א געהעריגע בעילה סאו מעני טינגס גאוינג אן איטס אנבעליוועבל און אונז האמיר א פראבלעם אז מ'רעדט גרעפיק. מען דארף לערנען מיט די יונגלעך און מיט די מיידלעך, און איך וויל ענק זאגן נאך א זאך, איך האב געהאט א ישיבה פאר חתנים, מעיד אני עלי שמים וארץ, דאס איז א לשון פון תנא דבי אליהו דאס איז אזוי ווי א שבועה, איך זאג ענק קלאר, עטס קענטס מיך ריקארדן, איך לייג עס ארויף, ברבים, כ'האב קיינמאל נישט געזאגט א בחור וואס מען דארף צו טון, קיינמאל נישט, כ'האב יעדעס מאל געזאגט, אבער זיי האבן אלע געוואוסט, ענד איי וואס סאו העפי אבאוט איט, געס וואט, כ'האב זיי נאר געדארפט זאגן וואס מען טאר נישט טון. באט אדער דען דעט איט וואס נאו פראבלעם. פאר דיך האסט געמוזט זאגן זיי מצדך משי מייתי משי ונגיעים אבער כ'מיין די מצוה אליינס יו נעווער העד טו טעל אים דעי אלל ווער סאו וועל עקוועינטעד סאו וועם ווילט עטס באהאלטן ענקערע בעלאוני אז מ'טאר נישט לערנען וואס ער טאר נישט וויסן אז א מיידל בלוטיגט און ער טאר נישט וויסן אז דאס איז א איסור נדות יעצט פאר די מיידל וויל איך אויכעט זאגן, דאס איז פאר דיר און פונקט אזוי געזאגט געווארן. ס'שטייט דא נאך א סעיף, סעיף ב', לא יגע בה אפילו באצבע קטנה, מ'טאר איר נישט אנרירן אפילו מיט א קליינע פינגער ולא יושיט מידו לידה, מ'טאר נישט אויסשטרעקן פון זיין הענט צו איר הענט שום דבר, ולא יקבלנו מידה, ער זאל עס נישט נעמען פון איר הענט, שמא, כ'מורא אז ער וועט עס נעמען, איז שמא יגע בבשרה, וועט ער אנרירן אין איר לייב. יעצט דאס איז געזאגט געווארן פארן מיידל אויכעט, די גייסט אויס מיט די בויפרענד, די געבסט, מען לייגט אראפ אויפן טיש, די געבסט, די טשענדזש, די טוסט, די מאכסט, איטס א דזשאוק אוו וואטס גאוינג אן, און נאך וואונדערט מען זיך פארוואס גייט זיין ווארלד וואר טרי מיט גרויסע באמבעס וואס די גאנצע וועלט גייט אונטער גיין, דער אייבערשטער עקלט זיך שוין פון די וועלט, נאך געהאט אידן וואס האבן געהאלטן תורה ומצוות, מען האט זיך אפגעהיטן הלכות נדות, מען האט אהער געשטעלט א דור, האט ער געהאט הנאה דערפון. באט כ'מיין, וואס טוט עטס פארן אייבערשטן? נאטינג! יעצט וכן על ידי זריקה מידו לידה ולהיפך איז אויך אסור, ווארפן טאר מען אויך נישט. נאכדעם הייבט זיך אן סעיף ג', לא יאכל עמה על השולחן, מען טאר נישט עסן אויף איין טיש, עטס גייט אויס אין רעסטעראנטס, מען עסט, מען רייסט שטיקער, מען שערט די. די סאוער פיקלס דעיס מיט יענס מען שערט עס אלעס זי לייגט אריין איר גאפל. ער לייגט אריין זיין גאפל. ס'איז אלץ זאכן וואס מען טאר נישט ווייל זיי עסן גראד טאמער זיי טשענדזשען עס אין זייער קיילע איז אנדערש אבער זיי נעמען דאך עס גראד אין מויל אריין נאכדעם איז לא יאכל עמה על השולחן אלא אם כן יש שום שינוי שיהיה שם דבר המפסיק בין קערה שלו לקערה שלה עס דארף דאך זיין א שינוי אויכעט וואו די שינוי וואסערע געגעסעכץ איז דאס רחמנא לצלן דו פארשטייסט וואס דא טוט זיך? יעצט שטייט דא אין די רמ"א דאס וואס מען דארף א הפסק בין קערה שלה בין לשלו איז דווקא ווען מען עסט נישט אין איין שיסל ווען זי איז ריין אבער טאמער עסט מען אין איין שיסל ווען זי איז ריין דעמאלטס דאס אליינס איז שוין א היכר פארוואס ווייל מען עסט יעצט נישט אינאיינעם כ'וויל דיך פרעגן זי איז דאך קיינמאל נישט ריין ווען איז זי ריין נאכדעם איז דא אסאך וואס זיי קלוגן אויס דעם אייבערשטן זיי זאגן זיי זוכן א מקווה, ס'איז דא פנויות זיי זאלן גייען אין מקווה, מיך האט מען שוין אנגעקאלט פון פאפא מקווה אויכעט, מען האט מיך געפרעגט וואס מען זאל טון, האב איך זיי געזאגט אזוי, צו על פי הלכה מעג מען צו נישט איז שוין נישט אינטערעסאנט, ווען א פרוי וועט קומען דא און מען וועט זען אז ס'קומען דא פנויות, קומט דאך פון פארווארפענע פלעצער, מען זאל נישט וויסן ווער דאס איז, עט די ענד אוו די דעי אז א פרוי וועט קריגן דא איינע פון די סעקשועלי טרענסמיטעד דיזיזעס, גייסטו צושפארן דיין מקווה, יו נאו דעט. יעצט פאר צוויי דריי וואכן צוריק האב איך אים געזאגט ס'איז דא א נייע זאך וואס ס'דרייט זיך ארום א מורא'דיגע זאך אז די גדולים א מענטש איז נישט געהעריג אפגעווישט און א פרוי נעמט א וואנע זי זעצט זיך אריין דארטן זי ווייקט זיך און נאכדעם גייט זי אין די מקווה און זי וואשט זיך גוט ארום אין די בעק זאל נישט האבן קיין חציצות. ס'איז דא אזא קראנקהייט אזא דיזיז וואס ס'דרייט זיך ארום יעצט אין וואסער ס'האט שוין געהארגעט מענטשן און ס'איז דא אין די אושענס אויכעט און זיי זאגן בפירוש. כ'האב ארויפגעלייגט די אלע אינפארמעישן, כ'האב ארום געשיקט פאר אפאר טויזנט מקווה'ס, זיי זאגן קלאר זאלסט וויסן אז די אלע קעמיקעלס וואס מען נוצט אז די וואסער זאל זיין זויבער, די פי עיטש לעוועל, קלארין, די אלע זאכן העלפט נישט קעגן די מין דזשערם וואס ס'דרייט זיך יעצט ארום, ס'העלפט נישט, ס'איז אינגאנצן אפאר יאר אלט די דזשערם, דריי פיר יאר, און ס'ווערט מער און מער, און די וואך האב איך געליינט. איז געשטאנען נאך ארגער. ס'איז דא אזא מין דזשערם וואס עסט אויף די פלייש פונעם מענטש. נארמאל קעטשט מען דאס אין ים. ווייל דארט איז דא פארשידענע באצילן מיט שמוץ מיט אלעם. דאס קעטשט מען אין ים. יעצט איז דא א פרוי וואס זי קיינמאל אין די וואסער נישט געווען. זי האט זיך נאר געבאדן ביי זיך אינדערהיים. און פלוצלינג האט אנגעהויבן אירע פיס צו ווערן גראב און צושרינקען און זיך איינבייגן. זי האט זיך נישט געקענט קאנטראלן. מ'האט איר אריינגעראשט אין א האספיטל. ס'איז געקומען א טיעם פון די העכסטע סורדזשענס און זיי האבן געזאגט מ'דארף אראפנעמען די פיס ווען נישט איז זי טויט ביז א שעה צוויי. געקומען איינער פון די גרויסע דאקטוירים און געזאגט אזוי אז זי וועט עניוועי זיין טויט ביז א שעה צוויי און אין דער אפערעישן אראפצונעמען די פיס אין דער אפערעישן אראפצונעמען די פיס דויערט מער ווי א שעה צוויי סא אונז האמיר נישט קיין אנדערע עצה נאר צו טרייען א סערטען ענטערבייאטיק און מען וועט עס אריין געבן אין בלוט און געס וואט ס'האט עס אפגעשטעלט און מ'האט זי אינטערוויוד קאוז זיי טרייאינג טו פיגור אוט וועיר דיד דיס קאם פראם זעט אויס די וואסערן זענען שמוציג און אפילו די דרינקינג וואטער איז שמוציג. און ס'איז דא אין געוויסע שטעט למשל אין מישיגען און געוויסע סטעיטס דארטן איז דאס וואסער מורא'דיג שמוציג דו עפענסט א קראן איך בין דארט געווען איך האב געזען מען עפענט א קראן ווערט אלעס בראון איטס אנבעליוועבל פארוואס ווייל דארט אין מישיגען איז געווען דאך פון די די שמוץ וואס איז אריין געגאנגען פון דזשענערל מאטארס איז דארט אריין די אלע זאכן דארף מען זיין זייער קערפול. און דעם זאג איך גיי נישט אין עני מקווה, מענטשן קאלן אפ אין יענע מקווה דארט איז כשר יענע כשר איך ווייס נישט איך בין נישט דארט געווען זאג איך ס'האט אבער נאך א פראבלעם איך ווייס נישט ווי העלטי ס'איז אונז ברוך השם ס'דא וואס זיי שלאגן זיך מיינט נישט אז אונזער שלעגעריי גייט פארפאלן ווי נישט וואס מ'קלינט אויס די מקווה'ס מ'וואשט ארום מ'טוט אלעס כ'האב מודיע געווען פאר אריבער צוויי טויזנט צוויי הונדערט מקווה'ס מענער'ס און אויכעט אינקלודעט פארקערט אין א מענער מקווה נאך ארגער צו גיין. פארוואס? ווייל דו ווייסט דאך די מענער גייען ארויס פון טוילעט און מען גייט אריין גראד אין בית מדרש און מען געט זיך א וואש עה דעם אחור וואשט מען זיך אפ אין די מקווה און זיי לאזן איבער דארטן די ארגסטע דזשערמס וואס איז דא, זיי זאגן ס'איז אזא מין דזשערם, דער אמת איז ס'איז א דזשערם ווייל והא ראיה ס'איז די בעסטע פערטילעזעישאן, פארשטייסט? און שטעל דיר פאר די וועלט האט געארבעט יעצט פערציג יאר אויסצוקלינען עידס, זיי זאגן זיי האבן שוין א סעלושען זיי האבן שוין קאנפירמד אז פון היינט מאל אן געט מען שוין יעדן איינעם דעם, מעדעצין איט טוק דעם פארטי יערס אז ווייס איך מענטשן זענען אויסגעשטארבן פֿופֿצן צוואַנציק מיליאן מענטשן ס'איז אויסגעשטארבן וויפיל גאנצע קעניגרייכן האבן אין יוראפ פארשטייסט וואס דא טוט זיך סאו יעדער איז ביזי מ'מעג שטופן אין די מחילה מ'מעג נישט ווען דו שטופסט די מחילה און זי איז נישט אפגעווישט געהעריג איז אטאמאטיש גייט אין דיין גיד דארט וואו ס'קומט אראפ די קטנים און די זרע גייט דארט אריין אביסל גדולים מיט שמוץ האו יו גאנא קלין איט עפטערווארדס דו פארשטייסט נישט וואס דער אייבערשטער וויל דער אייבערשטער וויל אז ס'זאל זיין קלין, העלטי, און יעדער זאל זיין געזונט, נישט אוועקצווואקן מיט קראנקהייטן. איז לא יאכל עמה על השולחן, נאר טאמער נארמאל עסט מען נישט, דו עסט דאך קיינמאל נישט ווען דו ביסט ריין מיט איר אינאיינעם, דו טארסט דאך נישט. יעצט איז דא וואס זיי שפילן אויס דעם אייבערשטן, הע, זיי זיי גייען אין מקווה, זיי געבן א כאפ א טבילה, עטס פארגעסטס, ס'שטייט ארויס קלאר אין די גמרא, כלה בלא ברכה אסורה לבעלה כנידה, מ'מוז מאכן שבע ברכות אויכעט. ס'דא דאך סאך חיובים וואס מעריד לייף ברענגט צו וואס דו ווייסט נישט, ס'מוז זיין שבע ברכות, מוז זיין די אלע זאכן. ס'ווערט געברענגט אז טאמער חלילה מ'גט זיך איז אפילו מזבח מוריד עליו דמעות, מזבח וויינט אויך, און ווי קומט דער מזבח דא אריין? וואס האט עס מיטן מזבח? אבער כ'האב געוואלט זאגן אינטערעסאנט, די גמרא איז מסכת גיטין דף צדיק עמוד א', כל המגרש אשתו ראשונה אפילו מזבח מוריד עליו דמעות. זאגט דער הייליגער זוהר הקדוש, כ'האב געטראפן א זוהר אין פרשת פקודי דף ריש נון היי עמוד ב', יש שני מלאכים, ס'דא צוויי מלאכים שהם ממונים וואס זיי, יעדער איינער פון זיי האט, שניים עשר אלף מלאכים אחרים, צוועלף טויזנט אנדערע מלאכים, שכולם שופכים דמעות, זיי אלע טוען

ס'איז דא צוועלף טויזענט מלאכים ביי יעדן פון די ממונים, שני מלאכים איז דא וואס יעדער האט צוועלף טויזענט, ס'איז אינטערעסאנט צו די פֿיר און צוואַנציק טויזענט וואס איז געווען פאריגע וואך האבן מיר גערעדט, האבן מיר געלערנט אין חומש אז זענען געשטארבן פֿיר און צוואַנציק טויזענט, ויהיו המתים במגפה, ס'איז א מורא'דיגע זאך, און אויכעט די פֿיר און צוואַנציק טויזענט. איז געווען די פֿיר און צוואַנציק טויזנט פון תלמידים פון רבי עקיבא, זעט אויס ס'איז דא אין דעם גרויסע זאכן, אבער איך גיי נישט דרשנ'ען אין קבלה ווייל איך האב נישט קיין ידיעה אין קבלה, הלוואי ווען איך וואלט ווען זיך שוין געהאט צייט זיך אביסל צו זעצן לערנען וואס דאס וואלט איך ווען געוואלט, איז למעשה איז עס א מורא'דיגע פראבלעם, און וועגן דעם קען זיין די אלע קינדער פון גע'גט'ע עלטערן האבן נישט קיין הצלחה אויך נישט. ווייל עטס זענטס מקלקל די ברכות וואס מ'האט ענק געבענטשט אונטער די חופה. איז על כל פנים איז דארף מען וויסן די אלע זאכן. נאכדעם שטייט לא ישתה משיורי כוס ששתתה היא מ'טאר נישט טרינקען פון די שיריים. עטס ווייסט אז ווען מ'גייט אויס טרינקט מען, מ'לעקט א אייזקרים, ער לעקט אביסל, זי לעקט אביסל. און נאכדעם איז דא הלכות אז מ'טאר זיך נישט זעצן סעיף ה', לא ישב במיטה המיוחדת לה, אפילו שלא בפניה, מ'טאר זיך נישט אראפזעצן. ווען עטס גייטס אין די האטעלס און ס'איז דא א סינגל בעד אין די רום, סאו ווער שלאפט אויף די פלאר? נאכדעם איז דא סעיף ו' לא יישן עמה במיטה אפילו כל אחד בבגדו, אפילו יעדער אין זיין קלייד טאר ער נישט שלאפן, און נאכדעם לא יסתכל אפילו בעקבה, מען טאר נישט קוקן אפילו אויף אירע פיס, די גאנצע אויסגאנג איז דאך זאל זיין אויפגעדעקט, זאל נישט האבן די נייע נייט גאונס רחמנא לצלן, איך קוק אסאך מאל וויאזוי אין די סטארס ס'איז דא, ס'האט לעכער אויבן מען קען זען די גאנצע בריסט, איז ווען דו האסט חתונה געהאט און דו ביסט ריין זאג איך שוין גארנישט. בעסער זאלסט קוקן אויף דיין ווייב ווי אויף אן אנדערע. אבער אז זי איז א נידה און זי האט נאכנישט חתונה געהאט אויך נישט? וואטס גאוינג אן העיר? און נאכדעם איז דא סעיף ט', בקושי התירו להתקשט בימי נדתה, מען האט זיך מיט קושי, שוועריקייטן האבן חכמים מתיר געווען אז זי זאל זיך אנצירן כדי שלא תתגנה על בעלה. איך פארשטיי נישט וואס דא גייט פאר, דו גייסט אויס מיט א מיידל, זי איז א נידה, סאו וואט אר יו דואינג? נאכדעם איז דא סעיף י', וואסערע מלאכות א אישה נידה מעג מאכן און וואס נישט, און נאכדעם איז דא סעיף י"ד, וועגן אויסברייטן די די דעק, גייט אין די האטעל, זי געט עפן אויף, צו דו געסט עפן אויף דעם בעט, דאס אלעס טאר מען נישט, נאכדעם טאר מען נישט אנגיסן גיסן וואסער אויף די הענט, און שטייט קלאר ארויס, כשם שאסורה למזוג לו כך הוא אסור למזוג לה, נישט ער טאר און נישט זי, גייט מען גייט אין האטעל און גוטע וויינען, מען איז מוזג די וויין, און דאס איז קעגן יעדע הלכה, דו האסט א פראבלעם מיט פרענטש קיסינג? קיסינג איז די ערשטע סעיף וואס איז געשטאנען אז מען טאר נישט. איז קיסינג געשטאנען ווען מ'האט אנגעהויבן? ס'איז געשטאנען קלאר ולא ישחק ער זאל נישט מאכן קיין דזשאוקס ולא יקל ראש עמה שמא ירגיל לעבירה און לא יגע אפילו באצבע קטנה סאו וואס פארא מין פרענטש קיסינג איז דאס? ס'איז אנבעליוועבל דער כלל ישראל איז שוין אזוי פארפארן אז ס'איז שוין נישט קיין דזשאוק און יעדער האט מורא כ'האב געבעטן א רב כ'האב עם דערציילט די מעשה זאג איך נעם דיך לערנען אביסל הלכות נידה נישט אין שובבים מ'זאל נישט מיינען אז עס האט צו טון מיט שובבים און נאר ווען מ'האט חתונה געהאט זאגט מיר דער רב איך שעם מיך צו רעדן הלכות נידה כ'שעם מיך זאג איך עם, אויב דו שעמסט דיך טארסטו קיין רב נישט זיין, ווייל דער אייבערשטער האט זיך נישט געשעמט און דו שעמסט דיך מיט זיין תורה, סאו בעסיקלי זאגסטו אז דו ביסט נישט צופרידן מיט די תורה וואס דער אייבערשטער האט געגעבן חס ושלום, נאכדעם שטייט כל אלו ההרחקות צריך להרחיק בין בימי נדותה בין בימי ליבונה, א א כלה, כ'מיין א א גירלפרענד ווען זי גייט אויס האט נישט קיין ימי ליבונה ווייל זי מאכט נישט קיין הפסק טהרה, שיז נאט דואינג אלל דיס טינגס. און נאכדעם האט מיך אנגעקאלט א מיידל די וואס זי קלוגט אויס דעם באשעפער האט זי מיר געזאגט אוי איי גאו אינטו די מקווה זאג איך וואס טייטש ווער פסק'נט דיר שאלות די האסט דאך שאלות אויף מראות אויף דעם אויף יענעם ווער פסק'נט זאגט ער וואט מראות איי סטאפ בלידינג איי גאו אינטו די מקווה זאג איך ווען יו געט מעריד און יו לערן הלכות נידה יו פיינד אוט דעט וואט יו דואינג איז אזוי ווי דו האסט עס נישט געטון דו ביסט א נידה דאורייתא און נאכדעם טאמער מען איז א חולה עס איז נישט דא ווער עס זאל באדינען ווען ס'איז א ווייב איז מורא'דיג הארב, ס'איז דא איין שיטה אז טאמער זי עה ס'איז נישט דא אן אנדערע זאל ער העלפן און זי האלט ביים שטארבן ס'איז פיקוח נפש נאר דארף מען זי לאזן שטארבן מ'טאר זי נישט אנרירן אויב דער מאן קען כאפן די פולס זאל ער זי נישט אנרירן אונז פסק'עמען נישט אזוי אבער ס'איז דא אזא שיטה אויך ס'ווערט צוגעברענגט אין אין ש"ך ווערט עס צוגעברענגט סאו וואט איז ריעלי גאוינג אן די האסט א פראבלעם מיט פרענטש קיסינג א מינוט און וואס איז מיט טאוזענט איילענד קיסינג פרענטש דאס איז אזא אויפן סאלעד לייגט מען ארויף פרענטש דרעסינג. פרעג איך סתם פאר א דזשאוק. און וואס איז מיט טאוזענט איילענד קיסינג? יעצט דעיס זענען אלע זייער הארבע זאכן, און איך רעד נישט צו ענק קיין בעיבי סטאף, איים טאלקינג ווערי סיריעס. און ממילא אז עטס מאכט זיך חוזק פון אלעם און ס'איז ביי ענק ס'האט נישט קיין ווערד, סאו ס'איז א דזשאוק. ווען איך האב ענק געזאגט אז מ'מאלעסטעט קינדער האט יעדער געלאכט. מ'האט זיך אויסגעלאכט. מאלעסטעט נישט איז נישט אמת. פיין. דער סוף נאך צען יאר האב איך געווינען אזוי ביטערליך. אוי האב איך געווינען. כ'האב אלץ געזאגט ווען איך וועל געווינען העט עס זיין א געווינס נאר כ'האב געהאלטן ס'העט זיין צוואנציג יאר ארום נאר כ'האב אלץ געהאפט אז ס'העט נאך זיין אין מיין לעבצייט אפילו צוואנציג יאר ארום איך קען נאך לעבן נאך צען יאר מלחמה שוין צען יאר אלט די מלחמה האלט אזוי ביטערליך אז ס'לאזט זיך נישט זאגן און כ'האב ענק דעמאלטס געזאגט סעקס און דראגס איז תרין רעין דלא מתפרשין און עטס האט ענק משוגע געמאכט הושיעה את עמך דראגס און וואס דארף מען זאגן דראגס הושיעה את עמך דראגס. ס'איז געווען יעצט אין די אידישע נייעס אז ס'איז געווען איין און דרײַסיק זעלבסמארד. געהאט מענטשן וואס האבן זיך גענומען דאס לעבן בחורים מיט מיידלעך אין די לעצטע חודש חודש און א האלב שוין לאכטס כ'האב די וואך גערעדט מיט איינעם וואס ער איז עוסק אין די זאכן ער איז א באגרעבער ס'איז געווען אמאל א א גרויס אסיפה אין יו סי על עי אין לאס אנדזשעלעס א גרויס שפיטאל עס האבן זיך אויפגעשטעלט פראפעסארן און דאקטוירים און מ'האט גערעדט וועגן דעם און וועגן יענעם נאכדעם איז געקומען איינער מיט כאקי הויזן און ער שטעלט זיך אויף. פרעגט אים א דאקטער הו אר יו? זאגט ער איך בין די אנדערטעיקער פאר אלל יור מיסטעיקס, אין אדער ווארדס עווערי טיים א דאקטער מעיקס א מיסטעיק און די פעישענט דייס, איך בין די אנדערטעיקער איך באגראב אים, דעטס הו איי עם, ס'איז דא אן אנדערטעיקער פאר אלע מיסטעיקס פון די קינדערלעך וואס אווערדראגן זיך. האט ער געוויינט צו מיר דעם פרייטאג, איך ווייס ער זאגט מיר אמת, ער איז א מענטש וואס איך קען אים גוט און ער איז אן אפיציעלער נארמאלער מענטש, זאגט ער נחום, דער ארטיקל פון די צוויי און דרײַסיק טויטע, ווייס איך נישט פון וועלעכן טאג ווען ס'הייבט זיך אן ביז וועלעכן טאג ס'לאזט זיך אויס, ער זאגט אז ס'איז געווען דעם לעצטן חודש, אונז האמער אין די לעצטע צוויי וואכן האמער יעצט רחמנא לצלן נאך אסאך מער טויטע, אנבעליוועבל, ער זאגט אזוי אז ס'איז געווען צען און צוויי האט מען געראטעוועט, איינעם האט מען געראטעוועט אין ספינקא בית מדרש דארט לעבן די הייוועי, דעם אנדערן האט מען געראטעוועט אין שפיטאל, און די איבעריגע אכט. זאגט ער איז שוין געשטארבן, וויאזוי שטייט דארטן מען קען נישט מתיר זיין א אשה עגונה נאר אז מען זאגט וקברתיו איך האב עס זיי באגראבן, ער זאגט כ'האב זיי שוין אלע אכט באגראבן, נעבעך זענען שוין סיקס פוט אנדער און דער חיבוט הקבר האט זיי שוין אויפגעגעסן, רבותי פליז טריי טו אנדערסטענד ווער נאט פלעינג געימס היער, דיס איז א קאמיוניטי איט נידס א לאט אוו העלפ.

כ'מערעליי צו מיר, פארוואס דארף מען ציילן ביים מנין הושיעה את עמך, מען קען דאך ציילן הושיעה את עמך דראגס. יעצט ווער זענען געווען די רשעים וואס האבן געוואלט שטערן איז די צייטונגען אונזערע היימישע, דער משה טעראריסט פרידמאן מיטן איד, און דער בלאט, כ'ווייס נישט ווער ס'איז דארט בעל הבית, און נאכדעם האבן זיי געהאט עפעס נאך א צייטונג וואס ס'האלב געהערט פארן בלאט און האלב פאר אן אנדערן, דאס איז אברהם פרידמאן דער חסר דעה רב ליפא'ס א זון, די האבן אריינגעשריבן כסדר אויף מיר נאך און בזיונות נאך בזיונות נאך בזיונות, וואס האט עטס געמיינט? וואס ווי האט עטס אנגעקומען מיט דעם? דער נביא זאגט היהפך כושי עורו, קען א שווארצער איבערדרייען זיין הויט אויף ווייס? עטס האטס געמיינט אז עטס עט'ס עס נישט אריינשרייבן וועט עס ווערן פארראכטן? איינמאל בין איך דורך איינמאל בין איך דורך געגאנגען ווי ער האט זיין פלאץ ווי ער איז דארטן דער מגיד שיעור דער עיבי בעיבי שטיינס טאטע גיי איך דארטן דורך און פונקט איז געווען לאנטש און אלע קינדער זענען ארויסגעקומען כ'מיין די בחורים און יעדער האט מיר נאכגעשריגן און נאכגעשפיגן, נישט יעצט, עס גאוס בעק טען טוועלוו יערס עגאו, כ'וואלט זייער שטארק געוואלט יעצט נאכאמאל דורכגיין, און זאלן יעצט קומען שרייען און שפייען, ווייל איך האב זיי א מעסעדזש צו דעליווערן, שטעל דיר פאר וואס א געלונגענער מענטש דער עיבי בעיבי שטיינס טאטע איז, ער האט אראפגעברענגט א זכר אויף די וועלט, און דער זכר. מען האט אים געמאכט א וואכנאכט און א ברית און מען האט אים געמאכט א בר מצוה, מען האט אים געקויפט אפאר תפילין און מען האט אים חתונה געמאכט אזוי ווי א איד דארף חתונה האבן, און שטעל דיר פאר וואס איז געשען, ער האט אפילו געהאט א קינד אויכעט, איר הערט? ער האט געהאט א קינד, א זכר, קען געבוירן א קינד, טאמער איז דא א נקבה דארט.

ער האט מיך געפרעגט וויאזוי קען איך עס אויסשטעלן, זאג איך דו קענסט נישט דאס נאר מאכן אז ס'אים גייט צוויי שעה, דו קענסט נישט, דארפסט עס זאגן זאלסט וויסן דאס וואס דו ווילסט טוהן טאר מען נישט ענד דעטס איט, ענד טאמער טוסטו עס, דזשאסט קיעפ קווייעט ענד דעטס איט, ביקאוז יו אר נאט גאנע געט עני פלעיס עניוועי, נאכ'ן האב'מיר חתונה מיט איר, און ער האט געזעהן ס'איז גארנישט, ס'איז נאר יעדעס מאל מען גייט מיט די ווייב האט עס אסאך וויין, נאך וויין ס'קומען אראפ קינדערלעך מיט בעיביס דארף מען אויסהאלטן, סא עט די ענד אוו די דעי ס'איז שוין נישט אזוי ווי מ'זאגט העי יו דאונט ניד איט סאו מאטש, דעמאלטס איז מען זיך אנגעהויבן אויסצולערנען, אבער די קענסט גארנישט טוהן, מען קען היינט גארנישט טוהן מיט קינדער, ס'איז אנבעליוועבל, און וועגן דעם זאג איך ענק אלע, ווי לאנג עטס קענטס נאך רעדן מיט די קינדער, פאר זענען צוואַנציק און פאר זענען ענגעידזשד. מ'דארף ביי יעדעס מאל ווען ס'קומען זיך צוזאם פעמיליס, און בפרט נאך ביי אונז ביי אידן קומט מען זיך דאך צוזאם שבת קודש ביים טיש דארף מען האלטן אין איין רעדן מיט די קינדער און זיי מסביר זיין און דאונט קיעפ סיקרעטס האלט נישט קיין סיקרעטס אלע בחורים מיט אלע יונגלעך ווייסן עניוועי אלעס זיי האבן אפילו א נאמען זיי האבן מיר געזאגט כ'האב זיי געפרעגט וויאזוי רופט עטס א חזיר וואס ער טאטשט די קינדער זאגן זיי אונז רופן מיר אים א טאטשער זיי האבן א נאמען און לאידך גיסא די מיידלעך ווייסן אויך אלעס די זענען זייער שיין עקוועינטעט מיט די גאנצע זאך זיי פרעגן פרענדס, דעי נאו עווריטינג. סאו פון וועם האלטס עטס דא א סוד? ס'קען זיין ס'איז ענק שווער צו רעדן מיט די קינדער, זאגטס די ווייב זאל רעדן. טאמער ס'איז די ווייב שווער צו רעדן, האב איך ענק געזאגט, גייטס מיט זיי צו א סאושעל ווארקער זאל אלעס מסביר זיין, עווריטינג שוד בי אן די טעיבל. כ'האב געוואלט דער עולם זאל כאפן וואסערע שקצים אונז זעמער. ווען איך בין געזעסן מיט יענעם רב, בין איך געזעסן אין א רעסטעראנט אין ווילימסבורג, אין א מילכיגן. נישט קיין חילוק ווער, קומט אריין עפעס איינער, ער האט אויסגעזען אזוי ווי א ריכטיגער איזרעלישער באם, און ער געט אזא פרעג, איז דא דא סאודע וואס האט א הכשר פון סאטמאר? זאג איך ניין, די סטאָר האט נאר או יו מיט אזאלעכע זאכן, אנדערע זאכן איז האט א היימישע הכשר אבער די סאודעס איז אנדערש, זאגט ער דעמאלטס וועט ער נעמען א סעלצער. נישט געוואלט נעמען קיין סאדע, און ער איז א חרדק, אים וועט עטס נאכלויפן, ער פאקט ענק אלע איין מיט יראת שמים, דאס איז וואס אונז זעמער, אונז זעמער אנגעבלאזענע דאפעל בעגס, דעטס אלל, נאטינג ווי מען זאגט סיריעס אבאוט אס, עניוועי איצעלע פימפ דארף זעהן, גייט זיך שוין באלד אפפייגערן, ער זאל איבערלאזן אז מען זאל מוזן נעמען אריין פון התאחדות הכשר אלע סאדעס, איצעלע פאר דו פייגערסט אפ טוה נאך עפעס אויף פאר אידישקייט. יעצט ווער איז יעצט שולדיג פאר די אלע עבירות וואס די בחורים טוען אפ און וואס די מיידלעך טוען אפ מיט בעילות אסורות מיט אלע אנדערע זאכן ווער איז שולדיג אויף דעם ווער וועט אפגעבן א דין וחשבון נישט אונז וואס אונז האמיר געוואלט האלטן אלעס פאר א סוד און פארוואס האמיר געוואלט האלטן אלעס פאר א סוד ווייל מ'האט געוואלט די מלמדים און די אנשי ציבור זאלן קענען ווייטער פעצלען מיט קינדער און מיט מיידלעך וועגן דעם וויל איך יעצט אראפ לייגן די הלכות וואס די תורה זאגט און נישט וואס די קאַק מיר, אַ יאַק מיר, אַ באַק מיר, אַ שקאָ צום זאָגן. זאָלסט וויסן, פֿון ווען אַ פֿרוי, צו ווען אַ מיידעלע הייבט אָן צו זען דם, ס'איז נישט קיין חילוק אין וואָסער אַ עלטער זי איז, אַז ס'קומט פֿון אותו-מקום, אַוודאי אַז ס'בלוט פֿון דער נאָז איז גאָר נישט, ס'קומט פֿון אותו-מקום, זאָל מען וויסן, אַז ס'איז גרויסע צרות. זי איז אַ טמאה, טומאת נידה, דו טאָרסט איר נישט אָנרירן אַפֿילו. כ'האָב געוואָלט זאָגן, אַז די מצבֿ איז זייער שרעקלעך. ווי לאַנג וועט עטס ענק נאָך אַרומשפּילן? איך זאָג אייביק, דער אייבערשטער דאַרף נאָר איין זאַך העלפֿן, אַז די גרויסע חבֿרה, זאלן האבן ביי זיי אין שטוב אזא אווערדראג, און נאכדעם וועלן זיי וויסן וואס דאס הייסט אווערדראג. מאכן חוזק פארוואס דארף מען יא און שיסן מער כ דראגס דראגס דראגס דראגס דראגס, מען קען דאך ציילן נחום ראזענבערג, בהמות אפגעפליקטע. יא, איך בין שוין נישט זיכער היינט. אז דער אייבערשטער האט געברענגט ווארלד וואר טו אויף אונז, כ'בין נישט זיכער היינט, איך האלט מ'האט דאס אליינס געברענגט, מ'האמיר זיך אזוי אויפגעפירט אז דער אייבערשטער האט נישט געהאט קיין טשויס. נישט זי האט זיך ווער געדראגס און וועלכע איז נאך זיך געדראגס. בהמות וואס איר זענט. עניוועי, יעצט איז דא צוויי בחורים און זיי האבן פארקויפט דראגס, און אין בני ברק איז דא מער ווי פופצן בחורים וואס זיי גייען ארום פארקויפן און פושן דראגס, איך זאג אייך צו מיר איז אויך צוגעקומען איינער, געווען אין ארץ ישראל, בין געגאנגען אויף רחוב חומה שלישית וואו דער שייגעץ טמא מטומא לעזער בערלאנד וואוינט, און ער איז צוגעקומען צו מיר, א ער האט אויסגעזען צו זיין עלף יאר אלט, מיט דעם גרויסן ירושלימ'ער קאפל, א ווייסן, א געשטריקטן, און ער פרעגט מיך צו איך דארף א פאפיראס, איך האב דאך שוין געזען וואס דאס איז, זאג איך אים, מיין טייער קינד, איך וואלט זייער גערן גענומען ביי דיר, אבער איך האב נישט קיין געלט דאס צו באצאלן, איך בין אן ארעמאן, איך האב נישט קיין געלט אויף פרישטאג, זאגט ער, נעם צוויי, נעם צוויי. איר וועט מיר שוין נאכלויפן צו באצאלן, דאס האב איך אליין געהאט, נישט מיין חבר האט עס געהאט, כ'האב עס אליין געהאט, און דאס איז וואס איך טריי ענק מסביר צו זיין, איך טריי ענק מסביר צו זיין אז עטס וועטס ענק נישט אויפוועקן, איז כולנו מתים, ס'איז כמעט שוין נישט דא א הויז וואו ס'איז נישט דא קיין טויטע, איך לייג ארויף אויף א נייעם קעסטל, קעסטל עיטי פייוו הונדרעט לייג איך ארויף יעדע וואך, וועגן דראגס וועגן די זאכן, איז עט די ענד אוו די דעי, איך ווייס נישט וועלעכס ארויפצולייגן, כ'האב אזויפיל סטאריס שוין, און איך טענה נאך א זאך, איך גיי עס ענק זאגן זייער. אפן, ביז ווי לאנג איך בין געווען דער פארלויפער אז מען זאל נישט טאטשן קיין קינדער ביי די מילה, האב איך מיך געפילט זייער פראוד, ווייל איך האב געהאלטן אז איך טו א קאנסטראקטיוו ארבעט וואס איך קען עס דורכברעכן, נישט טאמער איך קען ווען נישט דורכברעכן וואלט איך געווען ווען פטור, אבער איך האב זיך געהאלטן אז ס'איז קאנסטראקטיוו. יעצט מען רעדט פון דראגס און מענטשן האלטן מיך אין איין קאלן, מיין זון איז אויף דראגס, וואס קענסטו אים געבן, וואס קענסטו טון פאר אים, זאג איך אים רבי איד איך בין נישט אין די דראג סיטשועישן, איך אליינס בין פארלוירן, איך ווייס דיר נישט וואס צו ענטפערן, ווילסט איך זאל דיך שיקן אויף קאליפארניע, ס'זאל דיך קאסטן צוואנציג טויזנט דאלאר א חודש וואס דו האסט עס נישט און ער וועט צוריק קומען נאך צוויי חדשים מיט א צוריק פאל, און אז אונז מיר זיך נישט נעמען לערנען אין די חדרים דראגס דראגס דראגס, איז עס אן אומגליק, אונז מיר דורכפאלן. ס'איז שוין פיל היינט אין אלע חדרים. די רבי האט גערופן ראני גרינוואלד, דאס האט ער מיר פארציילט, ער האט עס פארציילט ברבים אין תשכ"ח, האט אים די רבי געלאזט רופן אז מיין ישיבה איז אינפעסטעט מיט דראגס, וואס קען מען טון? זאגט די רבי, פאר איך יעצט אויף פלארידע, איך וועל אהיימקומען וועל איך אייך צושטעלן אלעס וואס מען דארף צו האבן צו דעם. די רבי איז אהיימגעקומען האט ער דאך געהאט זיין דורכפאל נעבעך אין תשכ"ח, געכאפט א סטראוק, און למעשה, קיינער האט נישט געטון אין דעם ווייל דאס איז א זאך וואס מען האט עס געקענט באהאלטן, איי ער איז געשטארבן? ער איז געשטארבן, ער האט געהאט א הארץ אטאק, א שמארץ אטאק, בהמות וואס איר זענט, יעצט איז נאך אויך דא וואס זיי לאכן פון די ארבעט פון צבי גלאק אז ער זאגט אז ס'איז דא אזויפיל דראגס, וויפיל ער קען אויפטוהן ווייס איך אויך נישט, ווייל ס'הייבט זיך נישט אן ביי אים, ווען א מענטש ווערט געבוירן לערנט מען אים אויס פעקטס אוו לייף. זאלסט נישט מאכן צופיל תשמיש, זאלסט דיך נישט אויסרייבן צופיל מאל ווייל דאס איז דער כח פונעם מענטש און אלע אייברים שטארבן אפ אויב מען טוט צופיל פון דעם, זאלסט נישט פרעסן שלעכטע זאכן נאר פרישע זאכן ווייל מען באקומט פוד פויזענינג און אנדערע זאכן, זאלסט וואטשן דיין באדי, דער אייבערשטער גיבט איינמאל די באדי און דעטס איט, יו מעס איט אפ איטס פינישד, יא דאקטוירים קענען העלפן מיט מעדעצין עס זאל דיר זיין אביסל לייכטער אבער יור דעד.

ער פארקויפט מיר פאפעראסן און ער זאגט צו גארנישט איך מוז אים נאכלויפן צו באצאלן, פארשטייסט וואס דא טוט זיך? האט מען יעצט געכאפט האלב בני ברק איז פול מיט דראגס, פול מיט דראגס, מען האט אויך פארקויפט אלקאהאל וואס מען האט אריינגעלייגט דרין מעטענאל, מעטענאל דאס איז אויכעט אזא דראג, אינאיינעם מיט אלקאהאל הארגעט עס מענטשן, דא ניינצן טויטע איז שוין דא, איך זאג אייביג די מענטשן קומען צוריק פון אוקריינע זיי קויפן די היימישע, די גוים האבן דארטן די. פעקטעריס וואס זיי מאכן די היימישע הונדערט פרוף, אין אמעריקע איז עס אפילו נישט ליגעל, ניינטי סיקס פרוף, און זיי מאכן דאס און מען ברענגט עס, פרעג איך איינעם וואס איז מיט א הכשר, מען ברויך נישט דאס איז גוטע סחורה, זאג איך און אז זיי וועלן אריינלייגן פויזן, איך פלעג דאס אלץ פרעגן, איך האב זיי קיינמאל נישט געטראסט, זאג נעבן די גרויסע קאך דארט איז דא די שיינער אדער קאך דארט? מ'וואלט קיינמאל נישט געטראסט אז אין א קאך קען קומען דארט א אנגעדרייטער גוי און אריינלייגן דארטן סם המוות און קיינער זאל עס אפילו נישט וויסן. און איך טענה די זעלבע וועגן דעם טאר מען נישט האבן קיין העלפ אין האטעלן אין ארץ ישראל און אין ישיבות און אין מיידל סקולס. דער אראבער קען דאך פארסמ'ען אלע קינדער מיט איינמאל. פארשטייסט? איז במילא טען איך די גאנצע צייט מען דארף וואטשן וואס מען טוט, אונז לעבן אין זייער א שווער אינווייערמענט, איך ווייס אינדערהיים פלעגט מען זאגן אזוי אז די רבי יעדער כאפט זיין שריים, און ער האט אויכעט א גבאי וואס ער עסט קודם פון רבי'נס עסן צו זען צו מען האט עס נישט פארסמ'ט, אזוי פלעגט מען זאגן אויף אלטע קעניג, אלע אלטע קעניגן אויכעט, זיי האבן מורא געהאט מ'האט אריינגעלייגט אביסל סם זענען זיי פיניש, ביי אונז מען האט פאר גארנישט קיין מורא, מען טוט און מען טוט און מען טוט און פארטיג, יעצט. מען האט יעצט געגעבן פאר א יונגען בחור אין בני ברק האט מען אים יעצט געגעבן פֿיר יאר אין דזשעיל, ער גייט אין דזשעיל פאר פֿיר יאר, וואס האט ער געטון? ער האט אויכעט געהאנדלט מיט דראגס, ער הייסט משה קליין, ער איז דרײַ און צוואַנציק יאר און און מען האט אים אויך געקנס'עט מיט גרויס געלט, ער מיט די חברה זענען געפארן און זיי האבן מבריח געווען סם, מבריח געווען סם מיינט אז זיי האבן, מען האט זיי געכאפט מיט זיבן קילא קאוקעין און זיי זענען געפארן פון אמסטערדאם פון מענדעלע חזר ראבערס שטאט ער איז דאך רב פון אמסטערדאם האט מען עס געטראגן אויף ישראל און בקיצור און זיי האט אים אויכעט געקנס'עט מיט צען טויזענט שקל אדער פינעף און פערציג טאג צו זיצן אין דזשעיל אויב ער האט נישט צו באצאלן. ס'איז א מורא'דיגע זאך, אנגעהויבן האט זיך עס אין תש"ע"ו, ווען צוויי יונגע מענטשן פון משפחות אין בני ברק זענען געקומען פון בעלגיע אויף ארץ ישראל, אין זייערע רענצלעך האט מען געטראפן זעקס טויזנט נײַן הונדערט קילא, קאוקעין ריינע וואס דאס איז ווערד זעקס מיליאן שקלים, איז אויכעט א יונג מיידל פון פֿינף און צוואַנציק יאר אלט וואס זי וואוינט אין ביתר עלית איז זי געווען פארמישט אין די פרשה מיט דעם קליין אויף צו ברענגען פון אמסטערדאם סחורה, זי האט געטענה'ט אז זי האט גארנישט געוויסט. נאר דער קליין האט איר געבעטן, טראג מיר עפעס דורך. און דיר זאג איך אויך, איך האב געזען עדווערטייזט איינער וויל מען זאל אים ארויסדרייוון א טראק אין די מאונטענס, זאג איך אים טו עס נישט, דו ווייסט נישט וואס דארטן ליגט. איז למעשה די מיידל האט מען ארויסגעלאזט, אז זי האט געטענה'ט זי האט געטון א טובה, אזוי ווי אלע אידן טוען טובות. בקיצור, למעשה דאס איז שוין אן אלטע קראנקייט וואס דאס פירט זיך, און מענטשן ווייסן אז דו ברענגסט פון אמסטערדאם אויף בני ברק, וועט דאך עס נאר אריינפאלן צו אידישע הענט. פארשטייסט? יעצט, דא איז דאך אויכעט רבנים אינוואלווד, איבעראל זאלסטו וויסן ס'איז דא א מכילה מיט א פופיק מיט א זנות מיט א גניבה מיט סמים זענען רבנים אינוואלווד, ס'איז דא איינער הייסט משה שאול קליין ער איז דארטן אין בני ברק דער דער בעזעם פון ווייס איך וועם פון כ'ווייס היינט ווייס איך נישט אמאל איז ער געווען דארטן איינגעשטעלט אלס אן ארבייטער ביי רב וואזנער, עניוועי דער משה שאול קליין ער איז א פעטער פון דעם מענטש וואס ער איז געגאנגען ברענגען די סחורה. למעשה רבנים מישן זיך אריין, די פרקליטות האט מורא פאר זיי, זיי ווילן נישט טשעפען. איז דעמאלטס האט מען אים געוואלט געבן פראם סעווען טו ניין יערס אין דזשעיל, למעשה האט דער קליין געזאגט אז ער העט אים נעמען אויף טיפולים, און דעם וואס ער העט זיין אין דזשעיל, אין די מסגרת פון דזשעיל העט ער אים נעמען, דאס הייסט ער העט נישט מוזן זיצן א גאנצע צייט, ער העט זיין אינדרויסן, ער העט זיין אינעווענדיג, דאס זענען די אלע טובות וואס דער עולם טוט, פארשטייסט? מען הייבט אָן גראד צו זאגן אז דאס איז א שווערע משפחה, דער טאטע האט זיך געפלאגט פאר פרנסה, דער טאטע איז געשטארבן ווען ער איז געווען עלף, און ער אליינס האט זיך גע'גט ביי די צוואנציג, אבער וואס האט עס צו טון מיט די פרייז פון בינס אין טשיינע, ער האט פראבלעמס זאל ער זיך גיין העלפן, וואס האט עפעס צו טון פון ברענגען פון אמסטערדאם דראגס? עניוועי, מען האט אים געגעבן גרינגע באדינגונגען, און קוק וואס איז געשען אפאר יאר שפעטער. ס'גייט א נייעס. יעצט, ס'דא א ראש ישיבה וואס ער האט געזינדיגט מיט זיינע בחורים, אזוי ווי אלע ראש ישיבות, לאמיר נישט מאכן קיין אויסנאם, און ער האט געזאגט אז זונטאג גייט ער ארויסקומען ווער ס'איז געווען ווער ס'האט אים מטמא געווען זעקס יאר אלס זייענדיג א ישיבה בחור, און ער איז מעסד אפ, ענד נאובאדי. סעז דעט הי איז נאט, נאר אונז זאג מיר גאו פאר העלפ, פארשטייסט? שטות פון זיי ליינען איז פארוואס דארף מען דען נאר אישי'ס און איכות דראגס נאכן ראזענבערג קיינער שטופט נישט קיינעם מיט די מכילה יא יא ס'גייט עניוועי ער איז יעצט ארויסגעקומען מיטן נאמען פון דעם ראש ישיבה ער איז פאר אונז נישט אזוי באקאנט דער ראש ישיבה דאס איז פון די ליטווישע קרייזן אבער זעט אויס נישט נאר די בעל שם ניקעס האבן ליב א מכילה נאר די ווילנער גאון ניקעס האבן אויך ליב א מכילה מ'האט זיך אלע יארן געקריגט, דער האט זיך געקריגט אז ער מיינט אידישקייט און דער מיינט אידישקייט, יעצט מיינט יעדער א מכילה, דעטס אלל איט איז אנפארטשענעטלי, יעדער מיינט איין גוטע מכילה און אביסל זנות. יעצט מ'האט ארויסגעלאזט א רוצח וואס ער איז געזעסן אין תפיסה, מ'האט אים ארויסגעלאזט געקלערט ער איז שוין רעדי אהיימצוגיין, ער איז שוין צו אלט, ער העט שוין נישט טוהן גארנישט, און ער האט יא געהארגעט דעם ערשטן טאג, ער הייסט אלבערט פליק, ער איז נאכנישט געווען אינדרויסן א טאג, א גאנצן טאג, און. צו יעדן סורפרייז האט ער יעצט נאכאמאל געהארגעט איינעם, ער האט געטראפן עפעס א האומלעס פרוי און ער האט זי עלף מאל געשטאכן און איר זון האט עס צוגעקוקט. די לעצטע מאל ער איז געזעסן אין דזשעיל איז ער געזעסן גאנצע פֿינף און צוואַנציק יאר. ניין ער האט זי געשטאכן אין פראנט פון איר טאכטער פֿערצן מאל. מען זאגט אויף ענגליש איז דא א ווארט טייגערס דאונט טשעינדזש דעיר ספאטס, ווען א טייגער ווערט געבוירן מיט א פרעקל און א פינטל דא בלייבט ער אזוי ביז ער שטארבט. דעי נעווער טשעינדזש דעיר ספאטס איז למעשה די חזירים אויך די זעלבע. יעצט כ'האב געוואלט זאגן פארן עולם זייער א וויכטיגע זאך וואס מען דארף וויסן. ס'איז דא א תשובה וואס מען פרעגט, פאלגן מיר דאך דא היינט יעדער גייט דאך על פי תורה, ווען איך וואלט געגאנגען מיט ענקער על פי תורה וואלט מען נאך היינט געשטופט יעדן קינד אין תחוס, מען שטופט נישט, אז האטס א פראבלעם מיט סירח? כ'פייף אויף ענק, כ'האב ענק שוין דערציילט. דער ישמח משה האט געהאט א פעטער וואס ער איז געקומען פון הימל זיין טאטע און זיין מאמע און ער האט געזאגט זאלסט וויסן תורת משה גייט אן נאר ביז כת שץ נאך כת שץ איז נישט דא קיין תורת משה שץ איז די תורת משה אזא מעשה געווען זיי זענען געקומען פון עולם האמת אים דאס זאגן דער ישמח משה'ס פעטער האט זיך נישט פארלוירן די מעשה ברענגט דער רבי דאס איז נישט מיין מעשה דער רבי ברענגט עס אין זיינע הייליגע ספרים האט זיך נישט פארלוירן האט ער געזאגט אזוי. ווי שטייט אז מען מוז פאלגן א טאטע מאמען אין די תורה? אויב ס'איז שוין נישט דא קיין תורה דארף מען דאך שוין נישט פאלגן א טאטע א מאמען אויך נישט. ער האט געכאפט א שטעקן און ער האט זיי ביידע אנגעהאקט און עס איז ארויסגעקומען צוויי שווארצע הינט. ס'איז געווען צוויי שווארצע הינט איז געקומען פון יענע וועלט. דער סמך מם ארבעט גוט. שפעטער איז דער ישמח משה'ס פעטער געווען אביסל פארכאפט אין די כת שץ. און ער האט אויסגעקלאפט אין שול ער גייט זאגן א דרשה און הפורש ממינות מיית ער מוז שטארבן און ער איז נאך די דרשה גראד געשטארבן עניוועי ס'איז דא יעצט א שאלה פאר רב זילבערשטיין איינער פון די גרעסטע פוסקים היינט אין ארץ ישראל אין בני ברק א טאטע האט געגעבן פאר א זון א פעקל ער זאל עס אים טראגן ערגעץ און דארט איז געווען דראגס און ער איז געפלויגן, ער איז א ישיבה בחור וואס איז געפלויגן אויף אמעריקע, און דער טאטע האט אים געבעטן ער זאל אים מיטנעמען די פעקל, און רבי יצחק זילבערשטיין האט עס פארציילט ביי רבין אין בית מדרש, כ'האב באקומען א שאלה פון איינער פון די בחורים, פון די בעסערערע בחורים אין ארץ ישראל אין די ישיבות, און דער טאטע האט אים מיטגעגעבן א פעקל מיט סחורה, האט אים אנגעזאגט ס'איז זייער טייער, און האט אים געזאגט אז זאלסט עס געבן נאר פאר דעם און דעם מענטש, און דער זון האט שוין פארשטאנען אז ס'טויגט עפעס נישט, האט ער געפרעגט א שאלה, בקיצור. ס'איז געקומען למעשה מ'האט אים געכאפט האט ער געטענה'ט דא פאר די באאמטע אין אמעריקע איך בין חף מפשע די פעקל איז נישט מיין איינער האט עס מיר געגעבן איך זאל עס איבערגעבן האבן זיי געזאגט אונז וויל מיר זאלסט אונז זאגן פינקטליך ווער ס'האט עס דיר געגעבן ווייל מ'האט אים אריינגעזעצט דא אין אמעריקע אין א תפיסה פון די הארבסטע תפיסות ס'איז דאך זיי ברענגען אינטערנעשענעל דראגס און ס'שטייט אים צו זיצן צווישן פינף און אכצן יאר. מינימום פינף מעקסימום אכצען. איצט דער בחור איז מסופק אזוי ווי דאס איז זיין טאטע צו ער מעג זיך באדן אין זיין טאטענס בלוט צו נישט. אזוי פרעגט דער מענטש פאר דעם רב זילבערשטיין, פרעגט ער האם מותר לי כבן להסגיר את אביו ולומר שאבי מסר את החבילה למרות שיתכן ואבי גם קיבל את החבילה בלי לדעת מה מכילה. דאס הייסט, ס'קען זיין אז זיין טאטע האט אויך נישט געוואוסט וואס דאס איז. אזוי רעדט זיך איין דער בחור. עניוועי, רב זילבערשטיין האט געפסקנט אז ס'איז אסור פארן זוהן איינצושפארן דעם טאטן. ער זאגט אזוי האט די תורה געהייסן אזוי ווי א חוק שאין בו טעם. ס'איז אזוי ווי א פרה אדומה. מ'טאר נישט מסר'ן אויף א טאטן. אזוי ווי דער יוסף הצדיק איז געגאנגען אין תפיסה על לא עוול בכפו און ער איז פלוצלינג ארויס, אזוי דער בחור האט פלוצלינג באקומען א צעטל אז ער קען ארויסגיין און ער האט ארויפגיין מאיגרא רמא לבירא עמיקתא. כ'וויל מסביר זיין א נקודה. וואס די רבנים פארקאקטע דרעקעס כאפן ווען זיי געבן ארויס אזא פארשאלטענעם פסק וואס דאס איז נישט אויסגעהאלטן על פי תורה ווייל ס'איז דא א ענין פון עד שבא רבי עקיבא ואמר חייך קודמים וואס זיי טוען איז זיי מאכן אז קיינער זאל נישט מורא האבן צו טון פאלשע זאכן ווייל עט די ענד אוו די דעי דארף איך דאך נישט קיין מורא האבן עט די ענד אוו די דעי וועט מען גיין צו רב זילבערשטיין און נאך אזאלכע שקצים דאס האבן זיי דאך געטון מיט טאטש אין מכירות אויכעט, זיי האבן נישט קיין מורא געהאט, פארוואס? ווייל זיי האבן געוואוסט אזוי, בערכאות קען מען דאך נישט גיין וואס ס'הייסט מסירה, באט ליטל דיד דעי נאו, נחום ראזנבערג האט אויף זיך נישט גענומען די מצוה צו די עבירה פון מסירה, כ'האב מיך אויסגעלאכט, און וועגן דעם זענען זיי אלע דורכגעפאלן. רבנים אויך, אוי די רבנים, רבנים ס'איז מסירה, וועסט גיין אין גיהנום, זאג איך, און כ'על גיין וואו כ'על גיין, באט איים נאט גאנא סטענד פאר דיס גארביטש. כ'האב ענק שוין געזאגט, ס'געווען נאך די קריג, די ערשטע וועלט מלחמה, איז איינער א רב האט ארויסגעגעבן א ספר און ער האט דארטן געמאכט די אלע תקנות עגונות, דאס אלעס וואס דער נודע ביהודה איז ביזי מיט הונדערטער בלאט מ'האט געמאכט א קיצור פון דעם און מ'האט עס גענוצט, ס'געווען רבנים וואס מ'האט זיך אראפגעזעצט מ'האט דן געווען פאר יעדע עגונה, איז געווען דער קאשויער רב געווען א פרומער? און ער האט זיך נישט געוואלט פארלאזן אויף קיצורים, זאגט ער איך איך קען דאך נישט די זאך באריכות, ווי קען איך אויף א קיצור מתיר זיין א אשת איש? ער פרעגט קאשוי רב דעם קראסן רב, איר פארלאזט זיך אויף דעם? איר זענט מתיר עגונות? און וואס וועט זיין אז דער אייבישטער וועט אייך זאגן אויף יענע וועלט אז דו האסט דאך טועה געווען האסט מתיר געווען אן אשת איש לעלמא, און ס'איז דא קינדער ממזרים? האט אים קראסן רב געזאגט, אויב ס'וועט זיין אזא מציאות, און דער אייבישטער וועט מיר זאגן אז דו דארפסט גיין יעצט אין גיהנום, האסט מתיר געווען אן אשת איש, וועל איך זאגן פארן אייבישטן איין מינוט, איין מינוט, דזשאסט גיוו מי א סעק, כ'וויל מיין שטריימל, כ'וויל מיין בעקיטשע, מיט מיין גארטל, און כ'וויל אריינגיין בדחילו ורחימו אין גיהנום אריין, כ'וויל עס טוהן בדחילו ורחימו, ווארף מיך נישט און שטופ מיך נישט אין גיהנום, איך וויל עס טוהן מיט מיין גאנצן ברען, דעמאלטס האט קאשוי רב געזעהן ער איז גערעכט, דא רעדט מען פון, איך ווייס, אין בודאפעסט האב איך אליין געזעהן דרײַ טויזנט עגונות, ס'איז געווען דארט אונטערגעשריבן ר' פישעלע הערשקאוויטש, ער איז געווען דער הויפט, און ס'איז געווען דארט אונטערגעשריבן טאשער רבי מיט נאך איינער. מענטשן האבן געמוזט טון פאר כלל ישראל, און דער אמת איז היינט וואלט זיכער אזוי געווען, ווייל היינט וואלט די פרוי געזאגט א כפרה מיטן גאנצן אשת איש, היינט לאכט מען דאך פון אלע. א רבי א רב וואס ער האט צו טון מיט ליובאוויטשער און מקרב מענטשן האט ער געזאגט פאר די אלע געיס ווי לאוו יו, און די זעלבע האט וויי וויי דזשעיקאבסאן געזאגט אמאל ביי א דרשה ווען איך בין געווען אין קראון הייטס און ער האט גערעדט פון די חברה וואס זיי מאכן משכב זכר מיט קינדער זאגט ער ווי לאוו יו או ווי דאנט וואנא לוז יו באט ווי וואנט יו טו גאו פאר העלפ. פארשטייסט? דאס איז א נייע דרך, ווי לאוו עווריבאדי. עניוועי, וואס איך וויל מסביר זיין איז אז עס איז זייער זייער נישט גוט ווען די רבנים כאפן נישט וואס זיי טוען מיט אזא פסק. יעצט דאס בחור'ל וועט גיין זיצן פארן טאטן, און עווענטשעלי קיין שום טאטע נישט מורא האבן צו שיקן א זון ווייל ס'איז דאך דא א הלכה אז מ'טאר נישט מסר'ן א טאטן. און דאס האב איך געטענה'ט דעמאלטס, און אלע רבנים זענען געקומען, ווער געבט אייך א היתר מסירה, מסירה זאג איך אים, איך האב נישט קיין איסור, ס'איז מעשה רבי יונתן אייבשיץ, ער האט געגעסן קאשע, האט אים זיין טאטע געפרעגט א גוטע קשיא, נאכדעם ווען ער האט געענדיגט עסן, פרעגט אים טאטע וואס ווילסטו יעצט, זאגט ער, איך האב דיך דאך געפרעגט א קשיא, זאגט ער, ס'איז שוין נישט דא קיין קשיא, איך האב עס אויפגעגעסן. נישטא קיין קשיא, נישטא קיין דארף מען נישט קיין תירוץ. איך האב געזאגט, כ'האב נישט קיין קשיא, כ'האב נישט קיין פראבלעם, אז דער אייבערשטער וועט מיך זאגן, כ'על דיך שלאגן, כ'על דיך שיקן אין גיהנום, ווייל דו ביסט געגאנגען אין ערכאות מיט די פעדעפילים, צו ווייל דו האסט זיי גע'מסר'ט, כ'על זאגן, רבונו של עולם, איין מינוט, איין מינוט, דעם שטריימל, די בעקיטשע, און איך גיי אריין בשמחה ובחפץ לב. דאס האט זיך ברוך השם אפגעשטעלט. די רבנים כאפן נישט אז ס'איז דא אזא זאך ווי הלכה ואין מורין כן, א טאטע קען דאס טון פאר א קינד? די גמרא פרעגט א קשיא ודילמא לאו אביו הוא, ס'איז זיכער נישט זיין טאטע, מסתמא איז דא עפעס א זנות דא אונטערוועגנס אויכעט, איך מיין דאס נאר סארקעסטיקלי, אבער דאס טאר מיר אונז נישט צולאזן, און דאס איז זייער זייער דעינדזשערעס, און דאס איז א מורא'דיגער אומגליק. ר' זילבערשטיין האט געטוהן א מורא'דיגן פארברעך מיט דעם פסק וואס ער האט גע'פסק'נט, איך האף אז זיינע אנדערע פסקים זענען מער אויסגעהאלטן ווי דאס. יעצט די חיות, די סאקמערע חיות זאגן אז מען האט געמאכט א יום תפילה וועגן די זאכן וואס מען וויל לערנען אין די חדר, עטס פארשטייטס נישט אז דאס איז אלס עונשים פון אייבערשטן, ווילאנג עטס וועטס נישט לערנען וועגן סעקשועל אביוז אין חדר און וועגן דראגס וועט ענק דער אייבערשטער שלאגן און הרג'נען. פארשטייסט? יעצט איז דא נאך א מעשה אין ארץ ישראל א אינגערמאן א חרדי דרײַסיק האט מען אים איינגעזעצט, פארוואס האט מען אים איינגעזעצט? ווייל ער האט געטאטשט קינדער, און דאס אלעס מוזטס ענק אנהייבן אויסצולערנען, דער אייבערשטער שטראפט אונז, אונז מאכן מיר זיך נישט וויסנדיג צו אים און שוין. יעצט צוויבעל פון די אגודה נוצט פארן סיום הש"ס די אלע טעכניקער, דאס האט זיך נישט געלוינט פאר די רבנים זיי האבן עס גע'אסר'ט. ווייל יעצט קען ער עס נישט נוצן, ער שרייבט א בריוו אז ער האט עס געוואלט נוצן אבער ער קען נישט ווייל די רבנים לאזן נישט, די רבנים האבן עס גע'אסר'ט. יעצט איז דא שיינע זיסע צעטלעך אין ארץ ישראל, מותר לדבר בבית המדרש בשעת התפילה, מען מעג יא רעדן אין בית מדרש ביים דאווענען, שטייט אבער רק עם הקדוש ברוך הוא, אזוי זיס, מיטן אייבערשטן מעג מען רעדן. יעצט א פֿיר און זיבעציק יעריגער חזיר האט מען איינגעשפארט ווייל ער האט געטון. מיט זיין אייניקל מעשים מגונים. יא, אין ארץ ישראל האלט נאך אין איין איינזעצן נאר זיי האבן נאך נישט געכאפט די מעסעדזש אז וויר אוט טו געט עווריבאדי יעצט ס'איז א חסידישע מיידל מיט אלעם צען יאר אלט איך זאג אייביג איינער פון מיינע קינדער זאגן ער וויל א רעבישן שידוך זאג איך אין רעביש איז עס זיכער אז זי איז א בעולת בעל קען זיין זי האט שוין געגעבן בירט אויכעט. איך זוך נישט די חזירים, דאס איז די גרעסטע מנוולים וואס איז דא אין די שטאט. יעצט מ'האט געכאפט נאך איינעם פון בית שמש וואס ער האט פלעגט כאפן קינדער און טוהן מיט זיי וואס מען טאר נישט, געכאפט יעצט איינעם אין קרית מלאכי, סעקשלי אביוזד קינדער, איך זאג ענק רבותי איף נאט איף יו נאט גאנע סטארט טיטשינג יור טשילדרען ארץ ישראל זאג איך אויך די זעלבע, איך רעד מיט זיי יעדן טאג אפאר מאל, עניוועי. זייער א גרויסע פראבלעם מיט'ן נישט טוהן גארנישט, יעצט איז דא אין א שול וואס האט זיך אריינגעכאפט א בית בושת, אונטן מאכט מען דארטן וואס מען טאר נישט, איך געדענק איך בין געווען א בחור און כ'האב געלערנט אין בני ברק, איז געווען רב לאנדא רבי יאנקל לאנדא, נישט רבי אידל רבי יאנקל, ס'האט זיך אריינגעכאפט דארטן אין בית מדרש אונטן, מען האט עס נישט געפיקסט, מען האט עס נישט געהאט געלט אויפצופיקסן צו ענדיגן, האט זיך אריינגעכאפט דארטן אין סעלער אין בעיסמענט א בית בושת. און רב לאנדא געקומען שרייען רררררר אז מען לערנט נישט די קינדער אלץ יונגלעך און די יוגנט אז מען טאר נישט דאס איז נידות דאס איז כריתות סא וואס ווילסטו פון זיי יעצט מען האט געכאפט צוועלף ישראלים אין קפריסין דאס איז אין סייפרעס אז זיי האבן גערעיפט א טוריסט פון לאנדאן דו הערסט וויאזוי ס'האלט שוין דאס איז אנבעליוועבל ווי מען האלט ס'איז נישט צום גלייבן וואס ס'גייט פאר. האטס אלע א גוטן און א פרייליכן שבת, די טעג זאלן ווערן איבערגעדרייט לשמחה און לששון.